א גוטן ערב שבת קודש, פרשת במדבר, יעצט הייבט זיך אן חומש הפקודים, דאס איז במדבר, מ'ציילט די אידן, ס'קומט באלד שבועות, אבער קודם וויל איך רעדן וועגן די פעדעפיילס, דאס איז די וויכטיגסטע, יעדער ווארט יעצט צו שארפן דעם אויער, יעדער ווארט צו הערן, אה, נחום ראזענבערג געבט אויף די גאנצע מערכה, נישט דא מער קיין מערכה, אונז פארלירן מיר, איך געב אויף דעם האטליין, איך געב אויף אלעס. און יעדער וועט טאנצן הע. וואס פארוואס זאל איך אויפגעבן ווייל ברוך מרדכי האט באקומען נאר צוויי יאר? הא! ס'איז אזא מין דורכפאל? wow! ביי אונז קוקט מען דאך נאר דעם דורכפאל לויט וויפיל יאר יענער באקומט, דאס איז דאך אונזער משוגעת. עס קומט ארויס דאנערשטאג דער איד באשמוצט ער דעם בלאט. עס קומט ארויס דאנערשטאג דער בלאט באשמוצט ער דעם איד א גאנצע וואך, זאגט יעדער וואס ער וויל און יעדער זאגט ער האט געווינען דידן נצח, קומט ארויס דאנערשטאג דער בלאט זעט מען ס'איז נישט אזוי, הייבט מען אן ניין ס'איז יא אזוי דער בלאט ווייסט נאר נישט פונקטליך ווי האט איינער געזאגט טשארלס היינס האט געווינען די וואלן, פרעגט אים יענער האט דאך פארלוירן זאגט ער יא אבער די צוואנציג דרייסיג פראצענט האט ער געווינען, איי ס'פעלט אויס צו געווינען רוב? דאס איז אונזער אלטער אזיאטישער מארמאראשער וועג. שוין, פיין. יעצט למעשה, לאמיר דא צו צעלייגן אביסל וועגן ברוך מרדכי'ן. קודם וויל איך רעדן אז מען גיבט נישט אויף קיין שום מערכה, און איך וועל ענק זאגן פארוואס. ווייל א איד דארף אייביג גיין ווייטער. אויסער דעם וועל איך באלד מברר זיין אז ברוך מרדכי האט נישט געמאכט אזא גרויסן נצחון, ער וואלט געמאכט א גרעסערן נצחון ווען אין יאר טו או או עיט זעקס יאר צוריק זאגט ער יא חטאתי מ'האט אים געוואלט לאזן אן גארנישט ער זאל אוועק וואקן אויף צען יאר פראבעישן און דאס איז וואס מען דארף מען דארף די חזירים וואטשן די גאווערמענט דארף זיי וואטשן עניוועי קודם לאמיר אנהייבן אזוי די גמרא ברענגט אין מסכת סנהדרין ס'איז געווען אין בקעת דורא איז געווען א גרויסער נס

בקיצור דער קעניג זאגט, עפן דעם קאלך אויוון טיר, איך וויל זען צו זיי זענען שוין פארברענט. הה הה, ער זעט אז די פייער האט זיי נישט אנגערירט אפילו. הער ווי מען האלט. איז ער אזוי נתפעל געווארן פאר אזא נס, האט ער געזאגט, אויב אזוי, האט ער אנגעהויבן צו זאגן שירות און תשבחות פארן הייליגן באשעפער. זאגט די גמרא, ס'איז געקומען דער מלאך גבריאל און ער האט אים אזא פראסק געטאן אויפן פנים, און ער האט אויפגעהערט צו זאגן שירות און תשבחות פארן אייבערשטן. יעצט זאגט די גמרא. ווען נישט דער מלאך גבריאל האט אים דערלאנגט א פראסק אין פנים, וואלט ער געזאגט אזאלעכע שיינע שירות און תשבחות פארן אייבערשטן, אז ס'וואלט פארשעמט גאנץ תהלים פון דוד מלך ישראל חי וקיים. פרעגט די וועלט א קשיא, איך פארשטיי נישט, אויב ער קען זאגן בעסערע שירות און תשבחות פון דוד המלך, וואס קומסטו אים צו געבן א פראסק אין פנים ער זאל אויפהערן? און ס'איז דען א חילוק ווער ס'האט געמאכט די שירות און תשבחות פארן אייבערשטן, צו דוד המלך, צו נבֿוכדנצר? װאָס איז אונדז אַ חילוק? װאָס פֿראַסקעסטו אים אין פּנים? דער תּירוץ איז זײער פּשוט. די ספֿרים ענטפֿערן אַזױ, דער אײבערשטער האָט ליב געהאַט דוד המלך, װײַל ער איז געװען אַ צעבראָכענער מענטש, ער זעט די אַלע רדיפֿות, װי ס'איז דאָ אַ צרה אין כּלל-ישׂראל, פֿון דוד המלך, דוד מלך ישׂראל, חי-וקײם ביז הײַנט, די אלע צער און פיין פון יעדן יחיד און פון יעדן רבים האט דוד המלך געפילט, און ער איז געווען צעבראכן, ואני תולעת ולא איש, און מען האט אים פארשעמט א גאנצע צייט. די גמרא זאגט, דוד המלך זאגט ווען דו רייסט מיר אויף די הויט וואלסטו געזען אז ס'בליט נישט, פארוואס? ער איז געווען צעבליטיגט, ער האט געזעסן, ער האט עוסק געווען אין די שווערע סוגיות פון נגעים און אהלות, זענען געקומען די תלמידי חכמים און זיי האבן געזאגט, דוד! זאג מיר הבא על אשת איש מיתתו במה? האט דוד המלך געזאגט מיתתו בחנק אבער יש להם חלק לעולם הבא אבער עטס וואס עטס פארגיסט מיין בלוט פאר פאר גארנישט איז אין לכם חלק לעולם הבא בקיצור מען האט דעם דוד המלך'ן פארשעמט בזוי מבוזה ווען ער איז געבוירן האט מען אים שוין פארשעמט דער טאטע האט געמיינט אז ער האט זיבן כשר'ע קינדער איז ער בן השפחה אם ירצה השם די וואך צו די אנדערע וואך.
וועגן שבועות זאל איך עס מברר זיין אביסל מער באריכות, אבער דוד המלך איז געזעסן אין פעלד און ער האט געפאשעט די שעף, און זיין אייגענער טאטע ישי האט געהאלטן אז ער איז פון בן השפחה. בקיצור, ער איז געווען פול מיט בזיונות און געליטן און געליטן און געליטן. דער דוד המלך האט אונז געמאכט תהילים. מיט די אלע צרות און מיט די אלע יסורים האט ער געזאגט די גאנצע צייט, רבונו של עולם, איך פארלאז מיך נאר אויף דיר, איך פארלאז מיך נאר אויף דיר. הערט אויס א קאפיטל אין תהילים, הערט אויס ווערטער. דאס קאפיטל איז עיין ג. מזמור לאסף, דאס א גאנצע אריכות פאר וואס א צדיק וטוב לו, א צדיק ורע לו, און אויך פאר וואס ס'דויערט אזוי לאנג דער גלות. מזמור לאסף אך טוב לישראל, ס'איז קאפיטל עיין ג. לברי לבב, זאגט ער אסף, אסף איז געווען א נביא, וויינט ער ואני כמעט נטיו רגלי, איך האב מיך שיעור אויסגעגליטשט מיט די פיס, כאין שפכו אשורי כי קנאתי בהוללים שלום רשעים אראה. שתו בשמים פיהם ובארץ תהלך לשונם ואמרו איכה ידע קייל ויש דעה בעליון הנה אלה רשעים ושלוי עולם השגו זיי האבן חיל זיי האבן די גאנצע וועלטס פארמעגן און דאס שלוה האבן זיי דערגרייכט זאגט דוד המלך דאס זאגט אסף אסף איז געווען א נביא זאגט ער ואני בער ולא אדע בהמות הייתי עמך, רבונו של עולם איך בין אזוי ווי א נאר, איך גיי מיט דיר באשעפער אזוי ווי א בהמה, א בהמה ווייסט נישט ווי דער באלעבאס שיקט זי דארט גייט זי, דאס איז געווען דוד מלך ישראל, זאגט ער ואני קרבת אלוקים לי טוב, דאס וואס איך בין נאנט צום אייבערשטן דאס איז מיין גאנצער גליק.

ווען נישט אדם הראשון, אדער ווי דער זוהר זאגט אז די אבות האבן אים געגעבן די פאר יאר, וואלט ער דאס אויך נישט געהאט, ווייל ער איז מלכות, מלכות איז דאס לית ליה מגרמיה כלום, אזוי ווי שבת, שבת האט פון זיך אליין גארנישט, און סע לעבט פון די וואך, און פון דעסוועגן נאך איז דאס משפיע אויף די גאנצע וואך, דאס איז בבחינת מלכות, איז למעשה האט ער געזאגט דער נבוכדנצר, יא, שירות ותשבחות שור, ווען ס'גייט מיר גוט, כ'האב געזען א גרויס נס, אבער ווען ס'קומט א צרה, הע הע, זאג איך נישט. יעצט וויל איך ענק זאגן, דאס איז דער חילוק צווישן א איד און צווישן א גוי, נבוכדנצר איז געווען א גוי. א גוי ווייסט ער לויבט דעם אייבערשטן נאר ווען ס'גייט אים גוט, און טאמער נישט האט ער זיינע קללות חלילה. למעשה, א איד ווייסט אייביג איז דער אייבערשטער, גייט מיר גוט איז דער אייבערשטער, גייט מיר חלילה נישט גוט איז אויך דער אייבערשטער, און אויפן אייבערשטן קען מען נישט האבן קיין טענות, און מ'איז נישט ברוגז חלילה. ווייל אלעס טוט דער אייבערשטער פאר אונזער תיקון הנפש און פארן תיקון הדור און אזוי ווייטער. יעצט, דאס איז מסביר צו זיין פארן עולם אז מען זאל זיך גארנישט דערשרעקן מכח דעם וואס מען מיינט אז פאר ברוך מרדכי'ן גייט גוט און אונז גייט נישט אזוי גוט, נעה, ס'איז גארנישט, מען שרעקט זיך. דאס איז אלעס געזאגט געווארן די דרשה ווען אונז זאלמיר טאקע זיין קאנווינסד אז פאר ברוך מרדכי'ן גייט גוט און פאר אונז נישט, אבער יעצט וויל איך ענק מסביר זיין ווי נישט גוט ס'גייט פאר ברוך מרדכי'ן. אין יאר טו או או עיט, דאס איז פונקט זעקס יאר צוריק, האט מען געהאט אלעגעישאנס, ס'איז געווען א קלא דלא פסיק אז ברוך מרדכי האט אנגע'חזר'ט קינדער, כ'מיין די שטאט האט געוויסט יארן און יארן, אבער. ס'איז געווען א קלא דלא פסיק. יעדעס מאל ווען כ'האב געזאגט ער האט געטון האב איך געמוזט זאגן אלעגעישן. דאס מיינט א קלא דלא פסיק. יעצט, למעשה האט מען אים דעמאלטס ערלעדיגט, כ'מיין ס'איז געווען דער מונקאטשער רב האט אים ערלעדיגט אז ער גייט פליעדן גילטי, און אזוי ווי דער איז א פירסט טיים סעקס אפענדער גייט ער באקומען בסך הכל צען יאר פראבעישן. אזוי ווי שניצלער האט באקומען, ער איז א פירסט טיים אפענדער, ס'נישט קיין חילוק צו סעקס צו ער האט געגאסן בליטש. בקיצור די ערשטע מאל רעכנט מען זיך מיט דעם, א מענטש איז דרייסיג יאר אלט צו פערציג יאר אלט, ברוך מרדכי איז שוין געווען דעמאלטס זעכציג יאר אלט, מען האט זיך גערעכנט אז קיינער האט אויף אים קיינמאל נישט געזאגט גארנישט, מען כאפט זיך אמאל ביי א מענטש א שלעכטע מינוט און ער טוט וואס מען דארף נישט, נו דאס מיינט דאך נישט אז ס'איז עק וועלט, הגם. פאר סעקשועל אביוז האט מען עס גענומען יעצט זייער שטרענג אין די הענט, אבער ס'איז נאך דא מענטשען ווי מען זאגט וואס האבן געוויסע ווי מען זאגט הנחות. עניוועי, מיר זעהן א מענטש מיט אזא לאנגע בארד, ער קען נאכמאכן דעם סאטמאר רעבין פונקטליך, ער האט אראפגעלייגט א כל מקדש מיט א מנוחה ושמחה מיט א שלום עליכם, עניוועי. סא בקיצור, האבן אונז געהאט מיט דעם א גרויסן פראבלעם, ווייל מען האט אים ווען דעמאלטס געגעבן צען יאר פראבעישן, און ס'איז זייער שווער נאך קינדער זאלן קומען פאראויס, ס'איז נישט אז דו ביסט אויף פראבעישן און דו טאטשט א קינד קומט מען שוין פאראויס, ס'איז נאך שווער ביז מען נעמט מענטשן זאלן קומען פאראויס אויב ער האט געטאטשט, האבן אונז געהאט א מורא'דיגן פראבלעם מיט דעם, פונקט אזוי ווי מאנסי האט א פראבלעם דער סרול האגער המצרי מיט נאך אפאר שקצים, דער מעליצער רבי הורוויץ, אברהם יעקב הורוויץ האבן ערלעדיגט אז דער משה טורנער האט געוואקט, איז במילא האט ער שוין מטמא געווען נאכאמאל א קינד, מען האט אים שוין צוריק גענומען נאכאמאל אין די תפיסה אויף נײַנציק טאג, בקיצור ער האט זיין אין און אוט, איז למעשה איז געווען דעמאלטס א שווארצער טאג פאר. ווילימסבורג און פאר בארא פארק ווייל ער האט דאך געדרייווט דעם עמבולאנס צווישן ווילימסבורג און בארא פארק. נאר וואס? וואס קענסטו טון? דו ביסט נישט באלעבאס. און דעמאלטס האט זיך ערשט אנגעהויבן צו אנטוויקלען די גאנצע זאך, צו ס'איז אמת צו נישט. שוין. בקיצור. ס'גוט. למעשה איז זיין גאווה האט עהם נישט געלאזט אז ער זאל זאגן גילטי. ער האט געשריגן, ווי קען איך איבערלאזן אזא נאמען פאר מיינע קינדער און פאר די אייניקלעך? טאטע איז געווען דער זיידע געווען א רעדזשיסטערד סעקס אפענדער? איך קען נישט איבערלאזן אזא נאמען. קיצור האט ער געזאגט ס'איז א חשד, מ'איז מיר נאר חושד ס'איז נישט אמת. שוין. ס'איז געווען דריי קעיסעס, און ער האט זיך געהאלטן ביי זיינעם אז ער איז די שענסטער מענטש אין שטאט, עס איז אזוי ווי בחינת יוסף הצדיק ער איז געווען א יפת תואר ויפת מראה, און יעדער לויפט אים דעם משוגענעם נאך, און ממילא וואס זאל ער נעבעך טוהן? דער אייבערשטער האט אים באשאפן א שיינער מענטש. עניוועי, למעשה האט ער זיך געשלאגן, ער איז דורכגעגאנגען. זעקס יאר עינוי הדין, ער איז באשריבן אין אלע צייטונגען, איך האב א חבר וואס ער האט חתונה געהאט און ס'האט זיך נישט אויסגעארבעט זיין שידוך צו גוט, ס'האט זיך נישט אויסגעארבעט, ער האט געהאט שוין צוויי קינדער, חתונה געהאט פון ניו יארק אויף מאנטריאל, זאג איך אים, ער האט מיך געפרעגט וואס ער זאל טוהן, נישט יעצט, גיי צוריק מיט דרייסיג יאר צוריק, זאג איך אים הער אויס, ווילסט מיך פאלגן? לאז איבער די צוויי קינדער, זיי אריינשיקן יעדן חודש א טשעק פאר אלימאני, שלאג כפרות מיט די קינדער און מיט דיין ווייב, ווייל בעיסיקלי גייט מען זיי יוזן פאר א דאפעל בעג אדער פאר א פאנטשינג בעג, הייב אן א ניי לעבן ענד דעטס איט. קיצור די אינגערמאן האט מיך געפאלגט, ער האט חתונה געהאט, און ער האט ברוך השם געהאט זעקס קינדער מיט די צווייטע ווייב, און ער האט זיי אלע חתונה געמאכט, ער איז מער גליקליכער פון מיר, שטעל דיר פאר, ער האט חתונה געמאכט אלע קינדער אפילו ער איז געווען א געגעטער מיט אלעם, עניוועי. דעמאלטס ווען ס'איז געווען איך האב אים געהייסן אז ער זאל איבערלאזן די קינדער און באצאלן די אלימאני און גיין זוכן א שידוך האט ער מיך געפרעגט פארוואס?
זאג איך לאמיך דיך עפעס אויסלערנען דו גייסט יעצט טוען א שידוך יא? קענסטו האבן א נייע לעבן יו סטארט ניו מ'האט אויסגעטרייט האט מען אויסגעטרייט גראדע וויל איך ענק זאגן דעמאלטס איז נאכנישט געווען די גיטין אזא מין פראבלעם ווי היינט היינט ווען איינער פירט א קינד אונטער די חופה ווייסט ער טאמער ס'עט זיין עפעס א פראבלעם צו ווער שמועסט נאך אויב ס'וועט שוין זיין א קינד וועט מען זיך רייסן ביז משיח קומט מ'וועט אומברענגען די גאנצע משפחה דעמאלטס איז געווען ליסען איט דידענט ווארק אוט מ'האט געטרייט און עס טרייט נאכאמאל דער אייבערשטער טרייט דאך מיט א מענטש אויך פיר מאל פיר מאל ווערט מען מגולגל עניוועי למעשה ברוך השם האט שוין אונטערגעהאקט די פאלשע גיטין די געצווינגענע ברוך השם פאר דעם וויפיל מ'האבן מיר געווינען ווייס איך נישט ווייל סוף כל סוף. וואס א חילוק צו די גאווערמענט איז גט און גט מעושה, צו דער רב האט דער עפשטיין מיט דעם וואלמארק האט געשטאכן מענטשן, גראדע זיין זון עפשטיין זון האט מען יעצט איינגעזעצט און ס'שטייט אים צו זיצן לייף און ער מוז צוריק באצאלן זיבן הונדערט און פופציג טויזנט דאלער, ס'וועט נעמען אן עק פון די גאנצע סעקשועל אביוז אויכעט, כאטשיק טאמפסאן פירט זיך נישט ווי ס'דארף צו זיין, ס'וועט נעמען אן עק פון די אלע זאכן אויכעט. יעדע זאך דארטן האט א צייט ביז ס'ווערט אקיומיולעיטעד נאכדעם וועט עס פלאצן, אונז לייגן מיר מורא'דיגע דרוק קעגן טאמפסאן יעצט, אלע צייטונגען האבן אים שוין באשמוצט, אבער לאמיר גיין קודם ווייטער יעצט איז למעשה, האב איך געזאגט דעם אינגערמאן, וואס גייט געשען איז דו גייסט זיצן אין קאורט צען יאר, קודם יול מעיק יורסעלף מיזערעבל פאר טען יערס, דאס לעבן איז געמאכט מען זאל עס אינדזשויען. און איך מיין נישט חלילה מיט תאוות איסור, אבער אינדזשויען מיינט האסט חתונה מיט א פרוי, ארוסה, אייער מ'דאך וואס לקחתו, און דו זאלסט האבן ווי מען זאגט קינדערלעך, און זאלסט זיי אויפציען, און זאלסט זען פון זיי נחת, דעטס וואט לייף איז אלל אבאוט. אוודאי מען דארף דינען דעם אייבערשטן, נאר איך רעד נאר, וועסט דיך גיין ארומרייסן, אומברענגען די שענסטע יארן פון דיין לעבן זיך ארומצורייסן? און דו רייסט דיך נישט מיט דיין ווייב אויך נישט, ווייל דיין ווייב האט אויך רחמנות אויף די קינדער, דו רייסט דיך מיט אפאר טוענים אזאלעכע שמיל פרידס, אזאלעכע שקצים, רשעי הדור וואס וועלן פון גיהנום נישט ארויסגיין, מיט די רייסט דו דיך, דו רייסט דיך מיט די אלע טוענים. עניוועי, למעשה זאג איך אים, און וואס גייט געשען איז, דו גייסט שטיין באשריבן אין אלע. לאו מעגעזינס און אלע לאו דזשורנאלס. ס'טייטש אזוי אז דיינע אור אייניקלעך און וועלן וויסן ווי דו ביסט באשריבן עט זיין אזוי אין קענעדע ווייל ס'איז דאך ביטווין קענעדע און אמעריקע ווייל זי איז פון קענעדע דו ביסט פון אמעריקע עט זיין באשריבן דאס און יעדער סטודענט אין סקול וואס ער וועט לערנען ער וועגן מעטרי מעטרימאניעל געשעפטן, ער וועט דאס מוזן לערנען און מ'וועט וויסן, ער האט אזוי געהייסן און ער האט אזוי געזאגט און זי האט געטענה'ט ער האט געשטופט ווי מען טאר נישט און ער טענה'ט אז ס'איז נישט. זאג איך, וואט דו יו ניד דיס פאר? יו רילי פיל יו ניד איט? כ'האב געזאגט, ס'איז דא דער רבי, דער סאטמאר רבי זכרונו לברכה פלעגט וויינען ביי זיינע תורות, משיח אליינס. וועט ווייזן מיטן פינגער ווער ס'האט אים געהאלפן צו קומען און ווער ס'האט אים געשטערט. יעצט איז עס זייער קלאר פארשטיין. משיח'ט אהערנעמען די גוי'אישע ביכער, די געזעץ ביכער, און ער וועט אריינקוקן ווער ס'האט געגעבן גט מעושה'ס און ווער ס'האט זיך ארומגעשלאגן און געזאגט ליגנט אז מ'האט געטשעפעט די קינדער מיט די אלע זאכן ווייל זי האט געוואלט א גט און זי האט חתונה געהאט מיט א פאלשן גט. מיט א מיאוס'דיגן גט, און די קינדער זענען ממזרים, סאו משיח העט ליינען דיין נאמען אויך. אייבערשטער העט האלטן די וועלט ביז זעקס טויזנט יאר, און ס'איז אוודאי משיח זאל קומען פריער ווי די לעצטע מינוט, אבער אפילו חלילה ווען נישט, די ביכער בלייבן ביז משיח קומט, און משיח העט עס ליינען. פעלט דיר דאס אויס? שוין, ער האט מיך געפאלגט, ער האט גראד געגעבן א גט פאר די פרוי. ער האט געזאגט וויפיל ווילסטו האט זי געטענהט צוויי הונדערט דאלער א חודש דעמאלטס איז אזוי געווען ער האט איר געגעבן איך האב נאך מער געזאגט מאך אן אקאונט און דעפאזיט עס אין יענעם אקאונט אבער מיט די קינדער זאלסטו קיינמאל נישט אויסער אז די קינדער עם ווערן גענוג גרויס און זיי עם שוין זיין אויף די אייגענע פליג למשל עם שוין זיין חתנים אדער כלות דעמאלטס זאלסט אים זאגן טאטע איך וויל זאלסט קומען צו די חתונה צי כדומה ביסטו בארעכטיגט צו גיין און אזוי איז טאקע געווען. ס'איז געווען אז די זון האט געזאגט פאר די מאמע, מיט אלל די ביגעסט רעספעקט טו יו, איך גיי נישט אונטער די חופה טאמער מיין עכטער בייאלאדזשיקעל טאטע קומט נישט, וועדער יו לייק איט אר נאט, ער איז מיין טאטע, דאס וואס דו האסט דיך נישט פארשטאנען מיט אים, דעטס ביטווין יו ענד הים, ס'האט מיט מיר גארנישט קיין שייכות, און מ'האט אפילו געמוזט ווארטן א שעה ווייל די טאטע האט נישט געגלייבט ס'איז ערנסט. ער האט זיך צוגעשטעלט צו די חתונה אבער ער האט געווארט אינדרויסן אין די האל ווייל ער האט מורא געהאט אז אפשר איז דאס נאר א סעט-אפ מען זאל אים אנמאקלען. ניין. און ער איז צוגעקומען אין פראנט פון יעדן ווען זיין טאטע איז אריינגעקומען אין די האל איז ער צוגעקומען אין פראנט פון יעדן יעדער האט עס געזען ער האט אראפגענומען דעם שטריימל און ער האט געזאגט טאטע בענטש מיך און שוין. ענד דעי ליווט העפעלי עווער עפטער, דעטס איט. אז דער איד האט זיך נישט פארשטאנען מיט זיין געוועזענע ווייב, מוזן די קינדער זיין די פאנטשינג בעגס? עניוועי, דא האמיר אונז א פרשה מיט א ברוך מרדכי. ברוך מרדכי גייט אראפגיין אז אפילו משיח אליין עט בלייבן שטיין, און ער עט אים אנקוקען זייער קלאר. עניוועי. ער העט פרעגן, העי ברוך מרדכי דא שטייט אז דו האסט מודה געווען, זאג ווי אזוי עס איז צוגעגאנגען אין קאורט. דער דזשאדזש האט געפרעגט ס'איז דא אכט קלעימס אז ער האט געטוהן זנות מיט א בחור אנדער עידזש, האט ער נישט געזאגט ביסט מודה אויף אלע? ניין, ער האט נאר אויסגערעכנט דאס ערשטע, ביסט מודה? יא. הויך, ער האט געמוזט זאגן הויך יעדער זאל הערן, אויפן צווייטן ביסטו מודה? יא. אויפן דריטן ביסטו מודה? יא.

כדי מען זאל אים קענען געבן א קלענערן עונש ווייל ער האט מודה געווען, האט מען נישט ארויסגעשריבן אלע חטאים פונקטליך, מען האט עס אריינגעלייגט אונטערן נאמען אז ער האט נאר געמאכט מציצה בפה. יעצט, איך פערסענלי האלט אז ער איז א בהמה. ער וואלט דאך געדארפט זאגן אז איך האב געמאכט משכב זכר. הגם משכב זכר. אין די הלכה איז די גרעסטע עבירה וואס איז דא אין די תורה גרעסער פון דעם איז נישט דא, און אויף מציצה בפה וואס דאס הייסט דרך אברים איז נאר דא איין שיטה אין די גמרא אז ס'קומט זיך מיתה, אונז פסק'עמען נישט אזוי פון דעסטוועגן דאך האט ער געדארפט זאגן ווען געדארפט ווען פארלאנגען ער זאל זאגן אז ער האט געמאכט משכב זכר פארוואס ווייל משכב זכר איז דער פשט אז דו האסט אין יענעם געטון וואס מען טאר נישט, און ווען דו ביסט אהיים געגאנגען און האסט דיך אפגעוואשן ביסטו געווען א נארמאלער מענטש, אז האסט געמאכט מציצה בפה איז זיין זרע געבליבן אין דיין מויל און נאכדעם האסטו געקושט מיט דעם דיין ווייב און די קינדער, דאס איז מער עקלדיג פארן אויג ווי למעשה דעם משכב זכר. באט עניוועי, דו האסט געטון וואס דו האסט געוואלט, ס'איז זייער גוט, דו פילסט דיך אזוי בעסער, נאו פראבלעם, שאלה נאר וואס דיין ווייב און די קינדער פילן זיך. דאס איז איין טעם פארוואס ס'איז בעסער צו זאגן אז דו האסט געמאכט משכב זכר ווי מציצה בפה. נאכדעם איז דא נאך א טעם. לאמיר צו צולייגן די זאך. נישט הלכה'דיג רעד איך יעצט. הלכה'דיג איז משכב זכר די ערגסטע עבירה אין די תורה. אבער למעשה איז אזוי. משכב זכר מעג מען דאך ליגעל, ניין? הע. ס'איז דאך געי מערידזש. דו זאגסט דאך ער איז געקומען פון וועסטשעסטער פאר קאנסענט ווייל ער האט געוואלט. א מחיה. אבער מציצה בפה טאר מען אפילו נישט מאכן. אפילו ווען ס'איז דא די געי מערידזש לאו. והא ראיה. מען מוז האבן קאנסענט. אוודאי, מען מוז מאכן קאנסענט. אזוי האט דאך בלומבערג געפסקנט. סא דאס זענען די טעמים פארוואס דו וואלסט ענדערש ווען געדארפט זאגן האסט געמאכט משכב זכר ווי מציצה בפה. סא יעצט לאמיר גיין אביסל ווייטער. סא בקיצור איז ברוך מרדכי'ס קעיס בלייבט אין די דזשורנאל אוו לאו ביז משיח קומט, משיח העט עס עפענען, און כ'וועל ענק זאגן נאך א זאך, דער רבי העט עס אויך עפענען ווייל דער רבי העט קומען קוקן ווער זיינע תלמידים זענען, וויאזוי האט ער געזינגען דער אור ניימאן אז אפילו משיח אליין.

האלט מען דאך שוין אויף א וועג, ניין? ס'איז שוין עפעס א שטיקל וועג. אונז האבן דאך נאך געוואלט ער זאל מודה זיין. אונז, ס'איז דא צענדליגע מענטשן וואס איז געגאנגען זיצן, איך וויל נישט זאגן די נאמען, איינער וואס ער האט געמאכט דעם קול הציבור אין בארא פארק, ער האט מיר געזאגט איך דאנק דיר האסט מיך איינגעזעצט, ווען נישט וואלט איך אויסגעזען ווי ברוך מרדכי פערציג יאר ארום. איך דאנק דיר האסט מיך איינגעזעצט געזעסן צוויי יאר, ער זאגט. א יונגל, ווען איך זעה אים אויף איין זייט גאס לויף איך אויף די צווייטע זייט. א מקווה, האב איך א חרם גמור וואס כ'האב אויף מיר גענומען אז איך גיי קיינמאל נישט אריינגיין אין קיין מקווה. כ'האב געזען אלע נאקעטע קינדער איז ער געווארן צודרייט אויף זיי. היינט זאגט ער ער האט נישט קיין שום נסיון בכלל. און ער האט נאך געזעסן אויכעט. און מסתם גייט ער אביסל פאר טערעפי אויכעט אבער גוט עס האט זיך אים אויסגעגליכן און זיין ווייב ווייסט דערפון און זי העלפט אים צו. עניוועי. סאו למעשה ברוך מרדכי האט געהאט א מורא'דיגן נצחון. ווען ער טוט דאס זעלבע, ער שטעלט זיך אויף אז ער האט עס געטון, וואלט ער נישט געדארפט דורכגיין די זעקס יאר עינוי הדין, און ער וואלט געווען, ער וואלט שוין געווען היינט לאנג פריי אין די גאס, ער וואלט שוין געווען מסתם באלד, באלד וואלט זיך שוין גענדיגט זיין די פראבעישאן, אלעס וואלט שוין געווען גוט. האט ער געזאגט, ניין איך גיי נישט זאגן דעם אמת יעצט. לאמיר פארשטיין נאך א זאך, ער האט צענליגע חברים וואס יעדער האט אים געבעקט, לייזער קעסטענבוים און זיין אייגענער זוהן האבן באצאלט מיליאנס אוו דאלערס, פארוואס? ווייל ער האט געשריגן איך בין חף מפשע, דער לויער, אונז האבן דאך גערעדט מיט דעם לויער, דער לויער איז א פעימאס לויער הייסט אלען דערשאוויץ, האבן מיר אונז אים געזאגט דו ווייסט דו לייגסט צוריק א חזיר אין די גאס, זאגט ער נאו איים קאנווינסד אז ער איז נישט קיין חזיר, איך בין קאנווינסד, פיין. איז קאנווינסד? זייער גוט. בקיצור, ער האט עס געטון, אט אזוי זאגט ער על כל פנים, ער האט עס געזאגט אזוי פאר א ראש ישיבה פון ישיבה אוניווערסיטי, ווייל יענץ האט געזאגט ביסט א שייגעץ, האט ער געזאגט ליסן איים קאנווינסד די מען איז אינעסענט. שוין. למעשה יעצט זעהט ער דאך אז ער האט אליין מודה געוועזן, הוא עצמו מחזר עליו לשרפו מיכל קא ווען ער האט שוין מודה געווען. סאו די ווייסט וואסערע א דענט די האסט געמאכט אין די קאמיוניטי? די האסט גענומען אלע דיינע ידידים און די האסט עס אראפגעלאזט. און האסט גענומען אלן דערשעוויץ און האסט אים אראפגעלאזט אלן דערשעוויץ און ער ער זאגט ווען ער ווייסט ווען דעם אמת לאט ער אים ווען נישט גיין פליעדן נאט גילטי לכתחילה ווען ער האט אים ארויסגענומען יעצט לאמיר זאגן אז אלע דיינע חברים האבן געוויסט ביסט א חזיר ווייל זיי האבן טאקע געוויסט אבער נעווערדעלעס ווילאנג דו קענסט דיך האלטן ניין ס'נישט אמת האבן זיי דיך געוואלט בעקן חוץ פון דעם האבן זיי געהאט א פראבלעם מיט נחום ראזענבערג זיי האבן געהאט א פראבלעם מיט די אלע וואס זיי העלפן צו אז מען זאל נישט מטמא זיין די קינדער. אמאל האט ברוך מרדכי גערעיפט א קינד אין די מקווה, און ווען ער איז ארויסגעקומען האט אים די קינד אנגעמאקלט, האט ער גערופן די פאליס סיקסטי סיקס, די ליעזאן ס'איז דאך געווען פרא ברוך מרדכי, און די מענטש איז ארויסגעגאנגען און ער האט איינגעזעצט דעם בחור. נאכדעם האט מען געמאכט א דיעל ער וועט נישט פרעסן טשארדזשעס און ער וועט אויך נישט פרעסן טשארדזשעס און אזוי האט ער זיך געדרייט אין די גאס. סאו בקיצור די אלע מענטשן האט ער דאך געמוזט ווייזן אז ער איז חף מפשע ער איז דאך א צדיק. ער האט איינעם אין זיין קרוב משפחה איך וויל נישט זאגן ווער עס איז האט ער מיר געזאגט ער זאל גיין זיצן און איך האב שוין געזאגט זיין ווייב אז זי זאל אים איבערלאזן מיט פופצן יאהר צוריק ער איז א מנוול א באקאנטער. סאו בקיצור האסטו דאך אראפגעלאזט יעדן. האסט אראפגעלאזט אפילו מושה'לע גליק, דער וואס האט געטענה'ט מען דארף גיין נאר צו דין תורות נאר און ער וועט עס פירן, אפילו דער וואס האט נאכגעשריגן מוסר ווייל מ'האט דיך איינגעזעצט אפילו ער איז דיסעפוינטעד, ס'איז רחמנא לצלן וואס דא גייט פאר, דו האסט אראפגעלאזט גאנץ סאטמאר, האסט אראפגעלאזט אלע תלמידים פון רעבן, האסט אראפגעלאזט סאטמאר, ווייל דו ביסט סאטמאר, דו מאכסט דיך נאך דעם רעבן, ווער האט דען אזויפיל שימוש געהאט ביי רעבן ווי דו אז דו קענסט אים אזוי גוט נאכמאכן?
סא יעצט האמער אונז א פראבלעם, וואס איז אונזער פראבלעם? אז ברוך מרדכי האט דא געווינען. וואס האסטו געווינען? דו האסט משוגע געמאכט זעקס יאר א שטאט און נאכדעם האסטו דיך מודה געווען. און יעצט לאמיר גיין ווייטער. דאס שפיל האט געקאסט וואס איך ווייס מסתם פֿינף מיליאן דאלער פאר דיר. פאר סרולי רובינשטיין האסטו געמוזט געבן אַכט הונדערט טויזנט דאלער, איך ווייס נאך נישט ווער ס'האט באצאלט די לויער געלט דארט, אפשר נאך דא נאך א הונדערטער פארן לויער. פאר קראקעווער שול, פאר טורנהיימ'ס טאטן האסטו געגעבן זעקס הונדערט און פֿופֿציק טויזנט דאלער, און איך ווייס נישט ווער ס'האט באצאלט די לויער געלט, און דאס אליינס איז אנדערטהאלבן מיליאן דאלער. און ווי נאך די דערשעוויץ וואס ער נעמט א מיליאן דאלער פאר ריאפיעל, און ווי נאך חיים הערש פריינד מיט דעם גראבן טיפל פרוים שטיין וואס זיי האבן זיך אריינגעלייגט אין דראוער, זיי טוען דאס נישט פאר גארנישט, דעי דעי מעיק א נייס ליווינג אוו דיס, כ'האב געהערט פון יעגוטקינ'ס פעמילי אז זיי האבן אים באגנב'עט מיט שווערע הונדערטער טויזענט, כ'ווייס נאך אפילו נישט מיט וויפיל, זיי רייטן אויף ענק. סאו למעשה דאס איז אלעס גוט געווען, און וואר ער האט נאך געווינען, ווען ער טוט דאס פאר זעקס יאר צוריק וואלט ער נישט די אלע עקספענסעס געהאט, מען האט געטראגן סרולי רובינשטיין אויף פלארידע, מען האט אים געקויפט דראגס, ווען ער האט זיך געדארפט שטעלן דאס ערשטע מאל צום טרייעל איז ער געווען ערגעץ אין אפסטעיט ווי ס'איז נישט דא אפילו קיין טרעין, מען האט אים געמוזט אריינברענגען מיט א פרייוועט פליגער. און ער איז געווען האלב פארדראגט אויף די וויקענד. זיי האבן אים באצאלט דראגס מיט אלעם. זיי האבן גענומען א פרייוועט אינוועסטיגעיטער, TOT האט ער זיך גערופן, ער איז אראפגעפארן אויף פלארידע און ער האט געמאכט ווידיאוס פונקטליך און זיי האבן געוואלט הערן פון סרולין, איז אמת אז קעלנער האט געאפערט געלט? האט ער געהאלטן אין איין שרייען, ניין! קעלנער האט מיר קיין געלט נישט געאפערט! און ער איז געווען דעמאלטס אזוי פארדראגט! אז ער וואלט געווען פסול לעדות קידושין, און ער האט געזאגט ס'איז נישט אמת, דאס האט אלעס געקאסט פופציג און הונדערט און צוויי הונדערט טויזענט דאלער, און אזוי זענען זיי ארום געלאפן אין די גאנצע שטאט יעדן איינעם צו וועלן באגראבן, דאס האט געקאסט גרויס געלט, זענען צוגעקומען צו איינער פון מיין משפחה, זיי האבן געזאגט א בייטל געלט וויפיל דו ווילסט, נאר ברענג אראפ נחום ראזענבערג, זאג אז ער האט דיך געטאטשט. יענער האט אים געענטפערט אזוי, איך פארשטיי נישט. קודם כל. צו ס'איז יא געטאטשט צו נישט האט זיך נישט מיט דיין טאטן. איז העכסטנס עס מאכט די צרות פאר נחום. אבער דיין טאטע גייט נישט ארויס. זאגט ער פון וואו? וואס האסטו פון דעם? און נאכדעם האט יענער געזאגט לאמיך דיר זאגן עפעס וועגן נחום ראזענבערג. דער מענטש האט געהאלפן אין שטוב אלעס וואס מ'האט געברויכט. און ער האט זיך אויסגענומען מיט זיין ווייב אז איין זאך וואס ער קען נישט טון. באדן קינדער. און דייפערן קינדער. פרעגט אים זיין ווייב פארוואס נישט, דעמאלטס איז דאך געווען פֿערציק יאר צוריק, האב איך נישט געוואוסט פון די אלע חאזערייען וואס דא גייט פאר, האב איך געזאגט ס'שטייט אין שולחן ערוך, ווען איינער קוקט באותו מקום פון א פלא פון די פרוי, דעמאלטס נעמט ער אראפ פון זיך די בושה, און אין פסוק שטייט אז וועגן דעם האט דער אייבערשטער געגעבן די תורה מיט קולות וברקים למען תהיה יראתו על פניכם, לבלתי תחטאו. מען זאל נישט זינדיגן, קומט אויס אז ווען מען קוקט אויפן אותו מקום פון א פרוי זינדיגט מען, מען נעמט אראפ די בושה פון זיך און מען זינדיגט. יעצט איי וועסטו וועלן זאגן א חילוק צווישן א קליין מיידל און א גרויסע, וועל איך דיר זאגן אז ס'איז נישט אמת, ווייל אונז האמער היינט רעיפס, די יונגסטע רעיפ וואס אונז ווייסמיר ווארלד ווייד איז ביי א סיקס מאנט טשיילד אין אוסטראליע האט א אייגענער טאטע גערעיפט א סיקס מאנט טשיילד איז זעה איך דאך אז ס'איז די זעלבער איסור צו קוקן ווען מ'איז גרויס צו ווען מ'איז קליין כ'זעה דער יצר הרע טאנצט אפילו ביי קליינע.

ווען איינער האט א שוואכקייט האב איך זיך דאס אויסגענומען, די צוויי זאכן באדן און טשענדזשען די דייפער זאל איך נישט טון. כ'האב געהאט אפילו צווילינג און מ'דארף געבן באטלס זיבן מאל א נאכט ווייל פאר דעם דריי פאר יענעם דריי האב איך געזאגט א גאנצע נאכט וועל איך אויפזיין אבער די צוויי זאכן אין פרינציפל וויל איך נישט טון ווייל איך האלט אז דאס נעמט אוועק דעם יראת שמים. און איך וויל ענק זאגן, דאס האט נישט מיט דעם ברוך מרדכי זאך, וויל ענק סתם פארציילן, ווען איך האב געלערנט אין סאטמארע ישיבה איז געווען ר' משה יוזעפאוויטש, ער איז געווען דער וואס האט געלערנט מיט חתנים, למעשה האט ער גארנישט געלערנט, ער האט אונז געגעבן א צעטל פון א תשובה פון נודע ביהודה, וויאזוי דער אותו מקום זעהט אויס, און דער נודע ביהודה איז דארטן מסביר, א ביאה במקצת ביי א פרוי הייסט א ביאה, און ביי בהמה נישט, ווייל די בהמה האט אן אנדערן אותו מקום, איך וויל נישט יעצט אריינגיין אין דעם ווייל. ס'איז נישט אויף א האטליין צו זאגן. און כ'בין געגאנגען צו ר' משה און כ'האב אים געפרעגט עפעס כ'האב זיך אפילו געשעמט צו רעדן איז און געבט מיר א בריוו ליינט זאג איך אים ר' משה כ'בין נישט קלאר פונקטליך מיט דעם צעטל איר האלט אז איך גיי נעמען א בהמה וואס איך דארף וויסן וויאזוי דער אותו מקום זעהט אויס צו האט איר א ספק צו איך נעם א אידישע טאכטער א פרוי צו א בהמה זאגט איר וויאזוי ביידע זעהן אויס און איך וויל אויך פרעגן און אז איך ווייס נישט וויאזוי ס'זעהט אויס קען מען נישט וואוינען מיט א פרוי? דאס איז געווען סאטמאר אלע יארן, נישט נאר סאטמאר, די אלע סיקריקים חברה, זיי האבן געהאט אזאלכע פאלטשע פאליסיס און זיי האבן אונטערגעברענגט מענטשן, ביז איך בין געגאנגען, איך האב מיך זייער אויפגערעגט און איך האב געעפנט א ישיבה פאר חתנים, איך האב דורכגעווארפן איבער דרײַ הונדערט חתנים משך צען יאר, קיין איינער האט נישט קיין פראבלעמס מיט מעריטעל לייף, כ'ווייס אפילו נישט איינער האט זיך אפילו געגעט, דאס איז אונזער משוגעת, מען טאר נישט רעדן, מען טאר נישט, האסט געדארפט נעמען פראפעשענעל חתנים טיטשערס. היינט האמיר שוין אזאלעכע פראפעשענעל חתנים טיטשערס אז זיי ווייזן שוין אויכעט. דער לאנדסבערגער האט געזאגט פאר א פרוי איך וויל דיר ווייזן פונקטליך וויאזוי מען וואוינט מיט א מאן ווייל ער האט געזען עס קאשט שוין משה זי האט נישט פארשטאנען וויאזוי וואוינט מען. פון ווי מען רעדט, פון וואס מען רעדט. דאס איז אונזער חורבן. און נחום ראזענבערג'ס האטליין איז א מנוולישע. זאג דעם בחור ער זאל עס נישט אויסהערן. עניוועי. עס איז נישט מנוולות אויך נישט די בחורים ווייסן היינט אלעס עניוועי. און זינט איך האב געהאט מיין ישיבה פאר חתנים האב איך געלערנט מיט א דאלי, איך האב יעדן געוויזן פונקטליך. איז הרב הצדיק רבי אברהם לייטנער האט מיך געלאזט אמאל רופן, איך בין זייער בידידות מיט אים, און ער האט געזאגט איך וויל נישט זאלסט לערנען מיט א דאלי. האב איך געזאגט פיין אז איר לאזט נישט פאלג איך אייך, איך האב דאך אלעס ביי אים געפאלגט, איך מיין איך האב דאך אים גענוצט פאר מיין פרייוועט מורה הוראה. ויהי היום נאך צוויי יאר שפעטער קאלט ער מיך אן איך וויל זאלסט יא לערנען, און ער האט מיר געזאגט איך לערן שוין אויך היינט מיט א דאלי פאר די חתנים פאר מיינע תלמידים. פרעג איך אים וואס איז געשען, זאגט ער מען האט געזאגט די מיידל ס'עפעס דא דארטן אותו מקום א מעשה מען דארף אריין גיין, בקיצור ער האט נישט געוויסט, האט ער געוואוינט שלא כדרכו, צוויי יאר האט ער נישט געהאט קיין קינדער, און ער זיינס א תלמיד געווען האט ער אים אהער גענומען, שוין גייסטו צו א דאקטער, בקיצור ער האט מיט אים גערעדט א ווארט פאר א ווארט איז אויסגעקומען ער וואוינט נישט ווי מען מעג. און נישט ווי מען דארף, און פון דארט ווי מען קען נישט פארשוואנגערט ווערן. אבער דעמאלטס האט ר' אברהם געזאגט, און איך האב גענומען דעם יונגערמאן, און כ'האב אים געזאגט, יעצט גיי אהיים צו דיינע עלטערן שלאפן, ווייל די גאנצע היתר פארוואס מען מעג שלאפן מיט אן אשה נידה ווייל כיוון שבא עליה פעם אחת, תו לא תקפו יצרו, דו האסט נישט געוואוינט אינגאנצן מיט דיין ווייב שלא כדרכו נישט קיין ביה, האב איך מורא אז דו וועסט מיט איר וואוינען כדרכו, דו וועסט נכשל ווערן. גיי אהיים צו דיין טאטן, און ווען זי וועט זיין ריין זי וועט גיין אין די מקווה וועסטו צוריק קומען וואוינען מיט איר, זאגט ער נחום דו ביזט גערעכט געווען, ווייל דער איד איז געווען א איד א בר דעת, ער האט געקענט דעם דור, אזוי ווי עטס האטס אים אנגעקוקט ווי פרום ער איז געווען און ער איז געווען אזא שטרענגער מענטש, ער האט אזוי געקענט דעם דור אז אסאך. פון מיין גראדקייט קומט פון אים זייער אסאך דערפון, ווייל ווען כ'האב געהאט פראבלעמען וואס צו רעדן מיט די חתנים און וואס צו רעדן מיט די אינגעלייט, איך האב זייער אסאך זאכן מיט אים דורכגעשמועסט, שווערע מקווה'ס האב איך מיט אים דורכגעשמועסט, דער מענטש האט געהאט זיין שווער דעם ווייצענער רב וואס ער האט אים אלעס געלערנט, האט מען אים אפילו אמאל פארציילט, דער ווייצענער האט געוואלט פארן אויף קברי צדיקים, זאגט ער איך קען מיט אייך נישט מיטפארן, ווייל ס'האט געהייסן מ'וועט זיין אין קראקא אויף שבת. און אין קראקע זאגט ער איך וועל נישט גיין זאגן כתר אינעם שטאט פונעם הייליגן רמ"א, ווען דער רמ"א פסק'נט אז מ'טאר נישט זאגן כתר. האט אים דער ווייצענער רב געזאגט, פיין איך הער וואס דו זאגסט, און איר העט נישט מיטקומען אויף שבת, איר קענט מיטקומען איבעראל, שבת העט איר מאכן א מנין ערגעץ אנדערש, ער איז געווען א מורא'דיגער גראדער מענטש. עניוועי, לאמיר יעצט צוריק קומען דא צו אונזער זאך. און איך וויל אייך פרעגן נאך א זאך, עטס האטס אזוי מורא פארן האטליין ס'מאכט קאליע די יוגנט, פאר ברוך מרדכי'ס עוועלאנד האטס נישט מורא געהאט? און פאר די אלע אנדערע חזירים וואס האבן זיך געדרייט האטס נישט מורא געהאט? איינער שיקט מיר יעצט א מעסעדזש משמרת הצניעות זאגט אז זיי האבן ערלעדיגט די פרשה פון דעם ראזענבוים. זאג איך אים ביסט א ליגענער, דו האסט אים געשיקט אויף ארץ ישראל, און ער האט דארט מטמא געווען קינדער מיט סופגניות מיט פאנקעס. איך בין אראפגעפארן, איך האב באצאלט פון מיין טאש געלט, איך האב אים ארויסגעטריבן פון ביתר, ער, יעדער ווייסט ווער ער איז, ס'איז ארומגעהאנגן פיקטשערס ביתר בית שמש, ער איז נישטא מער, עטס האטס ערלעדיגט? עטס האטס ערלעדיגט אז ס'זאל נישט הייסן מ'האט עס געטוהן ביי ענק אין קרית יואל, צו אין וויליאמסבורג האטס עטס ערלעדיגט ס'זאל נישט הייסן מ'האט עס געטוהן אין סאטמאר, לאזטס אפ מיט די שטותים, עטס האטס א גראדן שכל אין קאפ? עניוועי, קיצור לאמיר צוריקקומען דא צו דעם, האט יענער געזאגט לאז אפ. גיי דיר, טשעפע דיר נישט מיט נחום ראזענבערג, ניין ניין ניין ער איז נישט דיין גלייכן און נישט דיין טאטענס גלייכן, די חברה זענען ארומגעלאפן זיי האבן געוואלט ביי עני אמאונט אוו מאני מען זאל סתם וויי צו טוהן פאר יענעם, נישט אז דאס וואלט געהאלפן ברוך מארדכי'ן ארויס צו גיין, קודם יענעם וויי צו טוהן, די זעלבע האבן זיי געטוהן נעבעך מיט ר' שלמה אהרן קעלנער, קודם אים וויי געטוהן, דריי יאר אים געמוטשעט, ער איז ארויס און ברוך מארדכי איז אריין דארט ווי ער האט געדארפט גיין, און די אלע די. וואס זיי האבן געמאכט די בלאגס וואס מ'האט באצאלט גרויס געלט יעדן צו דיפעימען, נאר איך האב זיי געזאגט איך גיי זיי נישט ענטפערן אפילו זיי האבן א פראבלעם און זיי רעדן אבי גערעדט, איך בין נישט מחיוב יעדן צו ענטפערן, עניוועי איז למעשה דאס אלעס האט אפגעקאסט שווערע מיליאנען, ס'האט אויך אפגעקאסט בזיונות און נאכאמאל בזיונות און נאכאמאל בזיונות, און זיין ווייב האט געמוזט זיצן דארטן, א יאר האט זי געמוזט זיצן דארטן לעבן די פלאטסבורגער גרעניץ. זי האט זיך געמוזט אנלייגן ביי א שוואגער ביי חיים ברוך לייפער. און ווי איז ער אנגעקומען? ער האט דאס אלעס געקענט האבן זעקס יאר צוריק, ס'וואלט נאך געווען אסאך בעסער אויכעט, ווייל ס'וואלט אים נישט געקאסט קיין געלט, און ער וואלט ווען געקענט זאגן ניין ס'איז שקר, און כ'האב געמוזט זאגן אז ס'איז אמת ווייל כ'האב נישט דאס געלט צו פייטן.

אין אלט סאטמאר אזיאטיש מארמארישן שטאט איז אנדערש געווען. און אונז לעבן מיר נאך מיט דעם שטייגער, אונז כאפט מיר נישט אז דא איז אמעריקע און ס'איז אן אנדערע שטייגער. די ערליכע אידן, די פיינע אויבערלענדער אידן, די אשכנעזישע וואוילע אידן וואס איז געווען אין שטאט סאטמאר, פון זיי האבן מיר זיך נישט אפגעלערנט גארנישט, נאר פון די פאר פראסטע פויערן, פון דעם האבן מיר זיך אפגעלערנט. עניוועי. איז למעשה איך זעה נישט דעם נצחון וואס ברוך מארדכי האט דא געהאט. יעצט לאמיר גיין ווייטער. כ'וויל ענק זאגן א שיינע דבר תורה וואס כ'האב אמאל געזאגט מחדש געווען ווען כ'האב געלערנט מסכת קידושין. כ'האב ענק געזאגט כ'האב פארגעלערנט דף יומי צען יאר, אנדערטהאלב מאל, איין מאל געענדיגט שס און נאך א האלב מאל. עניוועי, איז למעשה. האט מען געלערנט די סוגיא, מען לערנט ארויס קידושין קיחה קיחה פון שדה עפרון. וואס איז די ריזעמבלענס פון קיחה קיחה מיט שדה עפרון? וואס שטעלט זיך ארויס פון קיחה קיחה מיט שדה עפרון? מען לערנט ארויס אז מען גייט חתונה האבן לערנט מען ארויס פון א שדה עפרון ווי מען באגראבט טויטע. האב איך געזאגט אמאל אזוי, אברהם אבינו האט געוואלט קויפן די מערת המכפלה צו באגראבן זיין פרוי שרה. בקיצור איז ער געגאנגען. צו עפרון און געזאגט פארקויף מיר א שטיקל לאנד, האט עפרון געזאגט יא פיין און וואויל און ארבע מאה שקל כסף עובר לסוחר און אונז וועלן מיר זיך דורכקומען. יעצט, סיי אברהם אבינו סיי עפרון האבן זיך ביטערליך געפאפט, אברהם אבינו האט געוויסט אז דארטן ליגט אדם מיט חווה, ס'איז אזא הייליג פלאץ, איז ער האט געזאגט ד' מאה שקל כסף, פאר אברהם אבינו איז דאס ווערט געווען א טריליאן דאלער. א טריליאן מאה שקל כסף. און למעשה אבער, ער האט געכאפט א גוטן באג. ווער איז אריינגעפאלן? עפרון איז ביטער אריינגעפאלן, ווייל ווען עפרון וואלט ווען געוואוסט אז אברהם אבינו ברויך דאס האבן, ווייל דארטן ליגט אדם וחוה, אין לעבן וואלט ער עס נישט פארקויפט פאר ד' מאה שקל כסף. לאידך גיסא, ביי עפרון'ן איז אויך געווען אזוי. ער האט זיך געפרייט, ער איז אהיימגעקומען, ער האט געזאגט, כ'האב געמאכט א גוט דיעל, כ'האב פארקויפט א שטיקל בערגל דארטן מיט א הייל. נישט ווערט גארנישט מען קען נישט בויען דערויף, ס'ווערט צען שקל כסף און כ'האב עס פארקויפט פאר ד' מאה שקל כסף, באט אין ריאליטי ווען דו וואלסט געוויסט וויפיל די ווערט איז אמת פאר אברהם אבינו איז עס א דזשאוק, סאו מיט דעם לערנט זיך ארויס וועגן שידוכים, דער חתן שטעלט זיך אונטער די חופה מיט די כלה, דער חתן האט נישט פארציילט אז ער האט OCDC, APZB, און נאך די אלע שמות הנרדפים. קיינמאל נישט דערציילט פאר די כלה און ער פאפט איר אריין, הוהוהוה זי ווייסט נישט, זי העט געוואויר ווערן נאך די חתונה, העהה, צו קריגן א גט העט זי שפייען בלוט, דאס איז דאך היינט אונזער סיסטעם, מעג יעדן באגראבן, מיר האט דערציילט איינער ער האט אויפגעהאלטן א ווייבל פינף יאר זאגט ער און נאכדעם איז אים געבוירן געווארן פיר קינדער ער האט זיך געגט סוף כל סוף איז אים געבוירן פיר קינדער אלע זענען געווען ברעין דעמעדזשד. עטס מיינט טאקע אז ס'נישט דא א באשעפער אויף די וועלט? ברוך מרדכי מיט זיין משפחה האט אנגעכאפט יעדן איינעם און יעדן איינעם געשטויסן, פארוואס? יענער האט בכלל נישט איינגעזעצט זיין טאטן, אבער ווי האט איינער געזאגט פון די ברידער, ער האט געזאגט ברוך מרדכי זאל זיצן הונדערט יאר באדערט מיך נישט, נחום ראזענבערג'ס האטליין באדערט מיך, פארוואס? ווייל ווען ער גייט זיצן הונדערט יאר זאגט מען ער האט געמאכט עפעס א טעקס פראוד, נחום ראזענבערג זאגט פארוואס ער גייט זיצן, אבער איך קען אים אויסבערן און איך מוז דאס זאגן כדי מען זאל זיך אויסלערנען, ס'שטייט אז ווען איינער האט געזינדיגט האט מען אים געווארט ביזן רגל און מען האט אים. פארשטיינערט. יעצט וואס דארף א צפת'ער איד וויסן אז א איד אין באר שבע האט געזינדיגט מיט אן אשת איש און מ'פארשטיינערט אים אונזער תורה וועגן דעם דארף מען עס טוהן למען ישמעו ויראו ולא יזידון עוד ס'דא א ריכטיגע טעם פארוואס ס'זאל זיין א מוסר השכל פאר יעדן און וועגן דעם איז די האטליין דא. איך זאג אויך די זעלבע, ווייל ברוך מרדכי גייט אינגאנצן נישט זיצן, א יעדער ווייסט ער איז א חזיר, היט מען זיך פון אים. שלום שליטצער איז אויך געווען די זעלבע, ווילאנג כ'האב אים נישט עקספאוזד האט יעדער געכאפט פיקטשערס, כ'האב אים עקספאוזד האט מען אים ארויסגעווארפן פון די חברה קדישא, מ'האט אים צוגענומען די שליסלעך, ער איז א אויסגעשמיסענער שייגעץ, און מ'האט אים ארויסגעווארפן פון די הצלה פאר שטיק צייט, דער איז א ריזען פאר אלל דיס, באט עניוועי.

קלאפט מיט די טויס און טוט און זי דארף א גאנצן טאג פעמפערן די קינדער. ער זאגט די גמרא, דו רירסט איר אן האסטו אנגערירט, אזוי ווי דו רירסט אן די הייקלקייט פון דיין אויג, זי העט וויינען צום אייבערשטן, א טרער העט זי פארלאזן ביסטו אין דר'ערד. אבער דאס איז זאכן וואס אונז, ליידער ליידער, דאס האט מען אונז נישט געלערנט, דאס איז אונזער צרה, מען האט אונז געלערנט פון אלע זאכן אויף די וועלט, נאר דאס האט מען אונז קיינמאל נישט געלערנט. סאו עניוועי, צוריק קומען יעצט. די אנשי לייבאוויץ האבן גענומען די, ווי מען זאגט, די מאוסט סיריעס פיפל אין שטאט, א טאטע האט זיך געוואלט אננעמען אז מען האט געטאטשט זיין קינד, און גאר מ'האט אים נאך גאר באגראבן און אים געמאכט אן עקסטארשעניסט מיט אלע לגיונות, און צוגענומען אלע רבנים האבן דא מיטגעהאלטן, דער רב, יענער רב, דער יאקאקוטשקי בעצקי, איך ווייס וויאזוי זיי הייסן, ליגנט, געשריבן פאלשע צעטלעך, זיך אויפגעשטעלט דא דער שייגעץ, דער פאוערפול פעמילי, אשכנזי. און זיין ברודער האט געטראגן, זלמן האט געטראגן די קינדער אויף ארץ ישראל. דאס איז וואס דא איז געשעהן. נעמט אינעסענט פיפל וואס ער וויל פראטעקטן זיין פעמילי און מען מאכט אים די גרעסטע שמאטע. סאו עניוועי, סאו ווי זענען זיי אנגעקומען? ברוך מרדכי וואס האסטו דא געווינען? האסט שוין געקענט זיין היינט א מענטש? און ליסן ווי נאו יו, אונז קעמער דיך, דו עסט ארויסקומען גייסטו ווידער טאטשן קינדער. בשעת ווען ס'איז געווען בערגער'ס לוויה אין בארא פארק ס'האט מיר זייער וויי געטון ווייל ער האט מיר געזאגט מיט נאך איינעם ער האט אונז פארציילט אז דו האסט אים. אין מונקאטש אין דר'ערד געלייגט. בין איך געגאנגען צו זיין לוויה, עס איז געווען א ביטערער אומגליק, ער האט נישט איבערגעלאזט קינדער, ס'איז כרת וערירי במלוא מילה המובן. זאגט מיר איינער נחום, קום שוין אריבער אין מונקאטשער מקווה צו זען ווי ברוך מרדכי שווימט ווייטער און כאפט פיש. איינער האט מיר געזאגט פאריגע וואך, דו ווייסט פארוואס דער בורשטינער לאזט אים אריין? זאגט ער, דער בורשטינער איז דער זעלבער חזר ווי דער גאלאנטער, זענען פון עכטע טאטע מאמע. זאגט ער, נארוואס? אז איינער העט זיך אריינשטופן צו א יונגל פון אונטן אדער ער העט אים טאטשן פון פארנט, טאמער איז ברוך מרדכי אויך אין די מקווה, וועט מען זאגן ס'איז געווען ברוך מרדכי נישט דער בורשטינער, ווייל ער פילט זיך הי איז סטיל פלעיאינג די קלין גיי, ווען מ'האט אים געגעבן א יאר צייט צו עסן טרייפות אין קהילה בוטשער, ער האט נישט אפאלעדזשייזד אז מען דארף כשר'ן די כלים, הי סטיל פילס הימסעלף די קלין גיי. יעצט וועלן מיר צוריק קומען דא צו אונז.
האב איך ענק געזאגט ביידע האבן זיך געפאפט סיי עפרון סיי אברהם אבינו, ביי א שידוך איז אויך די זעלבע. דער בחור האט נישט פארציילט זיינע פראבלעמס און די מיידל האט אויך נישט פארציילט אירע פראבלעמס, זי האט נישט פארציילט זי האט שוין געהאט א נערוון בראך, זי האט נישט פארציילט זי האט שוין געהאט א היסטרעקטעמי, זי האט נישט פארציילט אז זי האט שוין מזנה געווען און זי האט א קינד אין די שווייץ וואס די סקווערער האט געהייסן זי זאל אין די שווייץ אדאפטירן, דאזענט טעל יו עניטינג? וועגן דעם איז א שידוך גלייך צו עפרון, ביידע פאפן זיך, דער בחור מיינט, wow איך. טו יעצט סקרוען די אידישע טאכטער, און די אידישע טאכטער זאגט איך סקרו יעצט דעם בחור. און דאס איז אונזער שוואכקייט, שטאטס יעדער זאל זאגן דעם אמת, עוועליועיט מען, דו האסט דעם שוואכקייט, דו האסט די קראנקהייט, איך האב דאס, יענער האט יענץ, מאכט מען, מען טראגט אן א בחור א קראנקן פאר א קראנקע, און אזוי ווייטער. מען נעמט דעם געזונטסטן און דעם בעסטן בחור פון די ישיבה און מען טראגט אים אן פאר א קראנק מיידל, און פארקערט, די בעסטע מיידל אין סקול און מען טראגט זי אן פאר א קראנקען בחור. אזויפיל גיטין לעצטנס. מענטשן האבן נישט קיין שכל, ווי לאנג העט דער שידוך אויסהאלטן? דריי טאג? פיר טאג? וואס ביסטו גליקליך? די זעלבע דא אויך, מען נעמט טאטעס וואס זענען קאנסערנד אבאוט זייערע קינדער און מען גייט זיי באגראבן, פארוואס נישט? דאס איז אונזער סיסטעם. עניוועי, יעצט וועל איך צוריק קומען דא וויאזוי ביידע האבן זיך געפאפט. קודם עמער ענדיגן באמת ברוך מרדכי האט געהאט דעם דיעל מיט זעקס יאר צוריק, און ברוך מרדכי האט גענומען דעם טייערסטן לויער אין אמעריקע, ער האט אויסגעשוועמט מיליאנען, און ער האט זיך געמוזט בייגן און זאגן איים סארי, פאר דעם האט מען נישט געדארפט האבן אלן דערשאוויץ, ער האט זיך געקענט אליינס אויפשטעלן און זאגן איים סארי, ווען נחמיה וועבערמאן זאגט איים סארי אזוי ווי איך בין אים צוגעגאנגען זאגט נחמיה כאפ דעם דיעל, דימאנגא האט אים געגעבן פינף יאר, אבער מען האט געקענט אפהאנדלען אויף צוויי, וואלט נחמיה היינט געווען אין די גאס. אן א פראבלעם. און דאס איז די פרייז וואס מען באצאלט פאר א פירסט טיים אפענדער, אזוי האט דער דזשאדזש געזאגט. ס'איז נישט ווייל אלן דערשאוויץ איז דא, און ס'איז נישט ווייל אדעלע איז דא, און ס'איז גארנישט וועגן דעם ווייל משה פרידמאן האט דא קאנעקשאנס. יעצט לאמיר גיין צו שטאט. ער האט באקומען וואס ס'איז זיך אים געקומען ווען ער איז מודה, האט ער נישט געדארפט האבן דעם גאנצן פורים שפיל. נאכדעם זענען זיי געגאנגען זיי האבן גענומען איינגעזעצט א מענטש, משה פרידמאן האט געהאט מיט טשארלס היינס גוטע רילעישאנס. איז האט ער געקענט מסר'ן אים האט ער נישט געמוזט קומען פארווערד ווען ס'איז געקומען די הירינג האט ער איינגעזעצט א מענטש אויכעט סאו אז האסט גענומען דעם טייערסטן לויער דו האסט געמוזט עניוועי זאגן אז דו האסט גע'חזיר'ט דעם בחור און אז דו האסט נאך איינגעזעצט פאלשערהייט א מענטש וואס האסטו דא געווינען? דו האסט דא גארנישט געווינען. האסט געווינען אז דו זיצט נישט איין און דרייסיג יאר דאס האט דיר דימאנגא געאפערט איך געדענק ווי זי האט דיר געזאגט איך געב דיר איין יאר איף יור רימארס. איך געדענק ווי זי האט עס געזאגט, און יעדער געדענקט עס, סאו וואס איז דא געשעהן? מ'האט אים געגעבן א דיסקאונט? מ'האט אים ארויסגעלאזט א א חודש פאר א יאר? ניין ניין ניין ניין ניין ניין! מ'האט אים ארויסגעלאזט ווייל ער האט געזאגט איך בין א חזיר, כ'האב אכט מאל גע'חזיר'ט דאס קינד אין א יאר, נאכדעם האט מען אים ארויסגעלאזט. און דעם דיעל וואלט ער געקענט האבן לכתחילה אויכעט. און צו דעם האט מען נישט געדארפט זיין מוישע'ס קאנעקשאן, און מען האט נישט געדארפט האבן דעם גרויסן לויער. קוק הער די אלע אנדערע, וויפיל האבן זיי באקומען? מאשקאוויטש האט געזאגט יא איך האב עס געטון, איך נעם בלעים, מען האט אים ארויסגעלאזט, און ער האט נישט געספענדט מיליאנס אויף דאלערס. יחיאל בראנער גייט זיין זיין קעיס, ער וועט אויך ארויסגיין, קודם איז נאר געווען א מיסדעמינער, ווייל דער בחור האט אים גראד זיך גענומען שרייען ער איז אנטלאפן, און לעצטנס האט ער אזא מזל אז יעדער ווייסט וואסערע א חזיר ער איז, פאלט ער נאר אריין מיט מיסדעמינערס, מינווייל האט ער דעם בחור געהארגעט. יעצט צוריק קומען צו דא, איז למעשה מ'האט געהאט געמאכט א פאלטשע זאך מיט סטיוו ליטווין, דאס האט טשארלס היינס געמאכט פאר משה, פאר משה גאב, אז ער האט נישט איבערגעגעבן עפעס א פאפיר ווען ס'דארף צו זיין, די אלע זאכן ווייסט מיר און, אבער למעשה וואלט ער געקענט דאס אלעס האבן אן די אלע זאכן. קוק מאליק, מאליק האט געזאגט יא כ'האב געזינדיגט, מ'האט אים ארויסגעלאזט, ער האט געטון ארגער, ער האט געטון די ארגסטע זאכן וואס איז דא, ער האט געמאכט משכב זכור מיט די בחורים, ער האט זיי געוויזן שמוציגע ווידיאוס, ער האט אלעס געטון אויף די וועלט, נו און מ'האט אלעס געמאכט אז ס'זאל זיין קלענערע טשארדזשעס, נישט משכב זכור נאר מציצה בפה, און אויך נאר איין בחור נישט זעקס, און ער האט באקומען צוויי חדשים, איז דאך מאליק בעסער געפארן ווי ברוך מרדכי, ברוך מרדכי האט צוויי יאר, א יאר האוז ארעסט, און עינוי הנפש און אזוי ווייטער. סאו ער וויל אויסלערנען דעם עולם דאס איז דער סיסטעם. מיינט נישט ער האט געכאפט א מציאה. באלד קומט נאך הערשעלע קרעטשענער וועט זיי זאגן אז ס'איז גאר זיין מופת ער קומט יעצט אויף אמעריקע. איך וויל דיר עפעס זאגן איך האב נאך א גאנצן פראבלעם דיין טאטע האט גענוצט דעם שוויץ אין זשופניק און ביי די דין תורה וואס איך האב געהאט ביי ר' מאיר בראנדסדארפער איך האב געזאגט מען טוט דארט משכב זכר האט מען געטענה'ט דער מנחת יצחק האט עס גענוצט און הערשעלע קרעטשער ווען ער האט עס גענוצט אויף דיין טאטן איז געבליבן אפן דער דער שוויץ באד וואס מ'איז מכשיל קינדער. סא איך האלט זאלסט ארויספירן דיין מאמע פון איר אייגענעם בעדרום און דעמאלטס וועסטו גוט פארן, עס איז פראבלעם אפיסער. באט עניוועי, יעצט לאמיר צוריקגיין צו אונזער זאך, מאליקע מאשקעוויטש איז בעסער געפארן פון ברוך מרדכי'ן אן די גרויסע קאנעקשאנס פון משה גבאי'ן און פון נעמען דערשאוויץ און פון איינזעצן מיסטער קעלנער פאר גארנישט. און ועל כולם האט ער נאך געדארפט באצאלן פאר ביידע וויטנעסעס עיט הונדרעט טאוזענט און סיקס פיפטי, ער האט נאך געמוזט קויפן די וויטנעסעס אויכעט. איינער האט געמוזט זאגן חטאתי איך האב געזינדיגט, און דא האט זיך אריינגעלייגט דער חיים הערש פריינד, דער חיים הערש פריינד מיינט ער טוט א גרויסע טובה פאר כלל ישראל, איך האף די מאכסט יעצט חתונה, איך האף אז מ'עט דיינע קינדער אנרירן, און איך האף אז די עסט אמאל נאך וויסן וויאזוי ברוך מרדכי האט געמאכט מציצה בפה נישט משכב זכר אונטערן וואסער אין א מקווה, ס'געווען מען האט געגעבן גרויס געלט פאר רב טוב. און דער רבי האט געזאגט אז די רוסישע אידן וואס האבן נישט זוכה געווען מקיים צו זיין מצוות ביז די פופציג, זעכציג און זיבעציג יאהר, האט זיי די גאווערמענט געגעבן אגדות מיט אנדערע זאכן, געקומען דער שייגעץ אפרים שטיין און ער האט צוגעגנבעט דאס געלט, ער האט אין דר'ערד די רוסישע אידן, ער דארף זיין טאש אנפילן, און דער אפרים שטיין האט. צאמגעשטעלט דא יעצט מיט דעם חיים הערש פריינד, און זיי מיינען זיי טוען גוט פאר כלל ישראל, איך וויל דיר זאגן איין זאך, געדענק וואס איך זאג דיר, מארק מיי ווארד, די אלע אונטערן טיש, מ'האט גע'גנב'עט אברומי רובין'ס פייל, געשלאגן אויף אטלענטיק עוועניו, מ'האט אים געפירט צוריק אויף רייקערס, די אלע זאכן גייען יעצט ארויסקומען, נישט היינט, נישט מארגן, אזוי ווי די גט מעשה. ס'האט געדויערט אפאר יאר אבער נאכדעם זענען זיי אלע געגאנגען זיצן, ס'שפילט זיך צו זיצן פאר לייף, דאס איז וואס ס'שפילט זיך צו זיצן, און איך זאג דיר אפרים שטיין אז די עסט לעבן גענוג לאנג און נישט קריגן אפאר סטראוקס און הארץ אטאקס, און חיים הערש פריינד אז דו עסט לעבן גענוג לאנג דו ביסט דאך נאך א יונגער בוי, זאג איך דיר וואטש און סי, אונז גייען מיר דאס נישט צולאזן, דו ווילסט מאכן אפאר טאלער גיי ארבעט, ווער א טראק דרייווער, דו זאלסט נישט ארויסנעמען די חזירים אין די גאס. נישט וואס מיך באדערט אז די העלפסט ארויס פאר פריזנערס, אבער נישט מיט אזאלעכע לגיונות, איינזעצן קעלנערן ער זאל זיך מוטשענען דריי יאר, און געגלאפן איינזעצן די גאנצע שטאט האבן זיי געוואלט איינזעצן, און ברוך מרדכי'ס קינדער, ברוך מרדכי איז א חזיר און זאל ער זיצן אין תפיסה, דעטס איט, איך האף אז די גוים וועלן אים דארטן געבן א מכות רצח, באט עניוועי לאמיר צוריק קומען צו די זאך, ווי קומט דא אריין עפרון מיט די גמרא? יעצט וועל איך ענק גיין זאגן א סוד, צו איך האב עס געוואוסט שוין א לאנגע לאנגע צייט, איך האב עס נאר נישט געטארט זאגן, ווייל ווען. מען כאפט אז איך זאג עס, וואלט איך געקענט האבן יענע חתונה, יענער סקאנדאל וואלט געווען. יעצט וועל איך ענק זאגן וואס דאס איז. די גאווערמענט האט נישט געקענט גיין צו טרייעל יעצט נאכאמאל, און ברוך מרדכי דעם אנדערן מאנטאג וואלט ער ארויסגעגאנגען אן איין טאג דזשעיל און נישט געמוזט ווען אפילו זאגן איך בין סארי. ער וואלט ארויס לויט זיין ווינטש וואס ער האט זיך געווינטשן. פארוואס האבן זיי נישט געקענט גיין פאר טרייעל? ווייל סרולי רובינשטיין וואלט נישט קאאפערירט, אים איז וויכטיגער זיין אַכט הונדערט טויזענט דאלער ווי ברוך מרדכי זאל יא גיין זיצן צו נישט, ער האט שוין געמאכט זיין לאנטש מאני זאגט מען. זיי האבן נישט געקענט גיין פאר טרייעל, איך האב געהאלטן אין איין פרעגן די גאווערמענט וויאזוי גייסטו פאר טרייעל מיט סרולי רובינשטיין, אלל הי העז טו דו איז ער שטעלט זיך אויף און ער זאגט א גוטן פורים מלאך ווי איך גיי פאל איך פאל איך אויף א גלאז צוברעך איך מיר די נאז, דער מענטש איז נישט אלל דער. דער מענטש האט געברענגט א צעטל פון א סייקייטריסט אז ער איז נישט אל דער, סאו ווי וואלסטו אנגעקומען מיט אים? און ער וואלט ווייטער געזאגט, פאל איך אויף א טאפ, צעברעך איך מיר די נאז, ניין ניין דעם קאפ, ער וואלט דאס אויך נישט געוויסט. ס'איז געווען א דיעל אז מ'געט אים די אכט הונדערט טויזנט דאלער, ער מוז גיין פאר א סייקייעטריק איוועליועישן, און דער סייקייטריסט האט געזאגט אז ער טויגט. האב איך געפרעגט די גאווערמענט וויאזוי קען מען דא גיין פאר טרייעל, זאגן זיי אונז טוען מיר אים שיקן פאר אונזער עוועליועישן, האב איך שוין געזען אז דו שיקסט, דער סייקייטריסט זאגט, יענער זאגט, איז צרות. נאכדעם דארף סרולי נאר זאגן איין זאך, געטס מיר א דאלער און ווארפטס מיך ארויס, געטס מיר א גלעזל וויין און נעמטס מיך צוריק אריין, און די געים איז אווער. און ברוך מרדכי וואקט ווייל ער איז נישט קרעדעבילעט קרעדיבל וויטנעס. און דעיס האט די גאווערמענט קיינעם נישט פארציילט. שפעטער איז ער געהייסט זיי האבן אריינגענומען ניקאלאזי וואס איז די האמעסייד? ס'איז א פרוי וואס זי קען האמעסייד. ס'איז אזוי ווי א רב להבדיל קען בבא בתרא, מ'נעמט אים ער זאל פארלערנען מסכת קידושין, ער ווייסט אפילו נישט ווי מ'מישט אויף די גמרא. האב איך נישט פארשטאנען וואט איז גאואינג אן היר, כ'האב עס נישט געקענט אויספיגערן אונטער קיין שום געלט פון די וועלט. כ'האב געזען עפעס טויג נישט אבער כ'האב נישט געוואוסט וואט ווען און ווער. שפעטער ווען מ'האט אריינגענומען ניקאלאזי, האב איך אנגעהויבן צו טראכטן וואס זיי טוען. זיי נעמען דעם שווערסטן פראסעקיוטער אז אלען דערשאוויץ מיט איידאלא מיט ברוך מרדכי'ן זאל זיך דערשרעקן. ס'איז געווען א נערוון שפיל די גאנצע זאך. אזוי האלט איך. כ'האב עס שוין געזאגט פאר איינעם מיט אפאר וואכן צוריק אבער כ'האב כ'האב געהאלטן ס'איז ווייטער נחום'ס פאנטאזיע. דער סוף איז געווען מ'האט געמאכט א גוטן שפיל מיט אים מ'האט אים געזאגט פאר טו סיקס פאר טו סיקס און דער לויער האט געשריגן ניין מ'געט נישט מער ווי יעדן האט מען געגעבן דא נאר א יאהר מיט צוויי, האט די דזשאדזש געזאגט פיין איך גיי נאכקוקן אין די בוקס, ער האט געמאכט א פאוזע ער האט נאכגעקוקט אין די בוקס אז איינער איז מודה אפילו ווען ס'איז סעקס קריים, ס'איז די ערשטע מאל, און ער אפאלעדזשייזט, איז צוויי יאהר איז די עוורידזש וואס מען גיבט, אמאל איינער מער אמאל ווייניגער, איי פארוואס נחמיה האט באקומען זיינע פופציג יאהר צו די הונדערט און דרײַ יאהר, ווייל די דזשאדזש האט אים געזאגט יו אר פלעאינג וויט די סיסטעם, דו נעמסט א מיידל דו מאכסט זי וויינען פאר גארנישט, יעגוטקין האט אויך די זעלבע געכאפט. און האט געשריגן פארן בחור ס'איז נישט אמת ס'איז נישט אמת ס'איז נישט אמת נו נו האט אים די דזשאדזש געווארפן דעם בוק. איך וויל אייך זאגן ווען מ'הארגעט איינעם קומט דאך נישט קיין נאר לייף איז טוועני יערס פארוואס געט מען דא אזאלעכע גרויסע נאמבערס ווייל זיי ווילן איינשטעלן דעם סיסטעם אז האסט געטוהן ביסט דורכגעפאלן עדמיט די טרוט ווייל דאס איז היינט די הייעסט פריאריטי דאס איז די גרעסטע און די מאוסט קאמען זינד וואס מ'טוט היינט מיט קינדער די גרויסע טוהן כל דבר אסור מיט די קינדער סאו באמת ווען ער ווארט ווען. ער יענע אוכל'ס פיגוי בלי זמנו, אזוי ווי אדם הראשון האט געגעסן א תאנה פאר קידוש, ער האט אויסגעקוועטשט די טרויבן ווען ער ווארט ווען נאך א האלבע שעה צו קידוש, וואלט ער געווען דער עולם התיקון, האט ער דאס פארפאסט, ס'איז מורא'דיג, יעצט ווען איך האב שוין גערעדט מיט די גאווערמענט צוריק צו וועגס, וויאזוי האסטו געגעבן אזא דיעל, זאגן זיי דו ביסט משוגע. האהאהא יעצט האבן מיר נישט געהאט קיין פייערמענס טשענס אין העווען צו גיין מיט דעם חברה'מאן אויף טרייעל, ווייל סרולי איז אינגאנצן טאטעל אוט, און פאר אַכט הונדערט טויזענט דאלער העט ער אפילו זיין באבען אויספארקויפן ער העט זיך זעקס מאל סותר זיין. סאו בקיצור, די גאווערמענט האט געשפילט דא א נערוון שפיל, און די נערוון פון ברוך מרדכי מיט זיינע לויערס האבן עס נישט פארטראגן, און דאס האב איך געוואלט קומען צום פונקט. יעצט אז איך ווייס שוין דעם אמת בין איך שוין צופרידן, און איך האב די גאנצע צייט געשריגן, איך האב געפרעגט די אלע, ווי קען מען גיין צו טרייעל מיט סרולי? מען האט אים געגעבן אַכט הונדערט טויזנט דאלער, ער איז נישט אינגאנצן אין דער ארדענונג, קען מען גיין מיט אים אין טרייעל, ער דארף זיך אויפשטעלן אויפן סטענד און זאגן לאלאלאלא קיש קיש, נאכדעם זאגט די דזשורי קעיס דיסמיסד, האהא, ברוך מרדכי ווייטער האט געווינען, דער זעלבע מיט עפרון, און דער זעלבע מיט אברהם אבינו, אברהם אבינו האט געכאפט די מערת המכפילה, ס'ווערט געווען טויזנט מאל מער, עפרון. האט פארקויפט א שטיקל א מערה, א הייל, האט ער געלאכט פון אברהם אבינו, אבער אברהם אבינו האט צוריק געלאכט פון אים די זעלבע אויכעט, עטס זענט צופרידן ברוך מרדכי האט באקומען נאר צוויי יאר, ווען ער האט ווען צייט און געדולד אויסצואווארטן ביז יעצט און ער שרייט ווען ניין איך וויל גיין פאר טרייעל וואלט די גאווערמענט נישט געקענט גיין פאר טרייעל, קען זיין זיי וואלטן יא געגאנגען נאר צוריק וואלט זיי אזוי געגעבן.

ברוך מרדכי יו בלו איט! עניוועי, ברוך מרדכי וואס האסטו געקלערט? סרולי איז מוכן מוותר צו זיין אַכט הונדערט טויזענט דאלער? ער איז א מענטש וואס איז נישט אינגאנצן אין דער ארדענונג, ער האט נישט קיין מורא זיך אויפשטעלן אויף א סטענד און זאגן איך געדענק גארנישט און ס'איז נישט געווען און פארטיג. דאס אלעס. און דו האסט טאקע געקלערט אז. סרולי העט מוותר זיין אויפן געלט? נע נע נע נע, סרולי האט א טאטן משה בער, און משה בער ווייסט וואס ער טוט, ער האט נישט געהאלטן ביים מוותר זיין אויפן געלט אז דו זאלסט גיין זיצן, עניוועי. סאו די אלע חברה וואס זיי פרייען זיך אזוי פרייטס ענק נישט, ער וואלט ווען געקענט אוועקוואקן ווי א הירא, נאר ער האט נישט קיין סייעתא דשמיא, ער איז א חזיר. און יעצט איי עטס העט פרעגן פארוואס האבן מיר אונז פארלוירן נעבעך, ער האט דאך געדארפט ווען זיצן אסאך מער יארן, די תירוץ איז זייער פשוט. ווען דער אייבערשטער זעט אז קיינער לייגט נישט צו קיין פלייצע, זאגט ער, אויב אזוי, וועל איך אים לאזן דעם חזיר אין די גאס און ברעכטס קאפ מיט אים. איך בין מחיוב אויסצוווישן דעם גאנצן טינופת פון די אלע פופציג יאר, און די רבנים גייען מיך נאך לייגן אין חרם? און דאס איז מענטשליך? זאגט דער אייבערשטער, עטס ווייסט וואס? עטס ווילטס ענק ארומשפילן? שפילטס ענק! מטמא זיין נאך אפאר קינדער, נאך אפאר הרוגים, נאך אפאר דורות, און פארטיג! און לאזט ארויס יעדן אין די גאס. נישט קיין פראבלעם. מיין חלק דאס וואס כ'האב אויסגעלערנט דעם עולם אז ס'זאל זיין ווי מ'זאגט די אווערנעס, דאס איז ברוך השם דא. קיינער העט עס נישט דענייען. עטס ווילט וויסן וויאזוי פטור ווערן פון חזיר, גייט צו משמרת הצניעות. כ'האלט מיך אפ משמרת הצניעות זיי האבן אויך געטון. וואס האסטו געטון? אז מ'איז אריינגעקומען זאגן אז ברוך מרדכי איז א חזיר? האט מען אים געענפערט יא ער האט א פייל וואס איז פינף אינטשעס דיק און יעדעס מאל קומט ער און ער מוז אריין ברענגען אפאר טאלער אזוי האט מען אים געענפערט דאס האט עטץ געטון הייסט און מיט דעם האט יידל וואלף געלעבט און ער האט געזאגט ער האט ריעל עסטעיט עניוועי איטס נאו פראבלעם עטץ ווילטס ענק שפילן שפילטס ענק ארום און איך זאג דיר נאכאמאל דו מאכסט יעצט חתונה חיים הערש פריינד דו מיט אפרים שטיין מיט די אלע חברה זאלטס אזויפיל נחת האבן פון די קינדער און פון די אייניקלעך פונקטליך אזויפיל וויפיל סרולי געט נחת פאר זיין טאטן און זיין מאמען. לאזט דיך אריין אין פדיון שבויים וואס איז ביושר האב איך נישט קיין טענות אבער נישט אז מען באגראבט יעדן און אויף דעם העט ברוך מרדכי וואקן און רייטן. אז דו ווילסט זאג איך דיר נאך א זאך, ווילסט פדיון שבויים? ווארט נישט ביז מען כאפט זיי, זעה ס'איז דא גענוג פראגרעמס פאר אזאלכע מענטשן, קאנווינס זיי אז זיי זאלן גיין נעמען העלפ, ס'איז דא פראגרעמס. ר' חיים פלאר האט אים גערופן דעם ברוך מרדכי, ער האט אים געזאגט איך לאז נישט מען זאל גיין צו די רעגירונג, אבער מיט דריי תנאים, דו געסט אויף דעם עוועלאן, דו גייסט נישט אין קיין מקווה און דו גייסט פאר העלפ, האט ער געלאכט אין פנים פון ר' חיים פלאר, סא וואס האסטו געוואלט? האסט געלאכט ר' חיים'ן אין פנים? פיין, יעצט איז אלעס א מחיה, דאס מוזטו דאך אויסלערנען.

און זיי האבן עם ארויסגעווארפן פון דארט וועגן דעם, סא יעצט איז דא יעצט אן ערנסטער פראבלעם, ווייל אויב מען האט עם ארויסגעווארפן וועגן דעם, האט ער דאך נישט קיין פרנסה, זארגט זיך ברוך מרדכי שמעון ישראל פריעד זאל האבן פרנסה, זארגט ער זיך אויף די אלע עקסידענטס און די אלע רשעות'ער וואס ר'האט אפגעטוהן? ניין, ווייל ער הייסט ברוך מרדכי, אים קומט זיך די וועלט, ער איז פרעה, לי יאור ואני עשיתי, ער האט באשאפן די וועלט דער חזיר. יעצט דער רבונו של עולם וויל יעדער זאל צולייגן דא א פלייצע. קען נישט איינער מאכן ארדענונג? ס'איז דא א מעשה וואס רבי ר' מיילעך האט געפרעגט רבי ר' זושא'ן וויאזוי איז דאס מעגליך אונז זעמער דאך אויך געווען אין אדם הראשון די מחשבה קדומה וויאזוי מעגליך אז אונז האמיר געזינדיגט אונז זעמער דאך געווען אין גן עדן דעמאלט האט רבי ר' זושא געזאגט איך האב אים געשטופט מיט די הענט ער זאל נעמען פונעם עץ הדעת איך האב אים נישט געלאזט במנוחה פרעגט ער אים פארוואס זאגט ער דער אייבערשטער האט אים געזאגט ט, אין דעם טאג וועסטו עסן פון עץ הדעת והיית כאלקים יודעי טוב ורע. און שטעל דיר פאר ווען ס'וואלט וואלט ווען נישט נגזר געווארן מיתה אויף די וועלט וואלט אדם הראשון אייביג געטראכט ביי זיך אוי בין איך געווען א בטלן ווען איך פאלג נישט דעם אייבערשטן און איך עס ווען פון דעם עץ הדעת וואלט איך דאך געווען א גאט בין איך דאך גאט איז דער מינות און כפירה זאל נישט בלייבן אין די וועלט ווייל דאס בלייבט דאך ווען אויף אייביג האמער געוואלט ער זאל זינדיגן. און ווייזן דו עסט נישט פאלגן דעם אייבערשטן, נישט נאר א גאט וועסטו נישט זיין, וועסט זיין א דר'ערד-ליגער, וועסט גורם זיין מיתה אויף די גאנצע וועלט. סאו דעיס האט אמאל פארציילט רבי ר' זושא, מ'האט אים געפרעגט די צדיקים קענען דאך ברענגען משיח'ן, האט ער פארציילט די מעשה, זאגט ער שטעל דיר פאר אז א צדיק גייט ברענגען משיח'ן. ס'עט זיין פול מיט מינות און כפירה ווייל יעדער עט לויבן דעם צדיק, וויל דער אייבערשטער אז גאנץ כלל ישראל אינאיינעם זאל ברענגען משיח'ן, די אלע צדיקים האבן פרובירט מקרב זיין די גאולה, טוהן גוטע זאכן,

איך זאג עס נאר סארקעסטיקלי ווייל דאס טאר מען נישט טוהן ליגעל, זיי האבן עס געטוהן איליגעל. יעצט, וואס האב איך געוואלט די גאנצע צייט אז די גאווערמענט זאל טוהן? איך האב געוואלט אז די גאווערמענט זאל די גאנצע צייט מאכן אז מען זאל נעמען דעם אשכנזי'ן אויפן סטענד, די אלע, איך האב געוואלט אז זיי זאלן מאכן דעם גאנצן קעיס. מיין האפענונג איז געווען אז ברוך מרדכי עט עניוועי גיין וואקן, ווייל איך האלט אז זיי האבן נישט גענוג עווידענס, אבער די האפענונג איז געווען אז קודם כל, זאל ברוך מרדכי באצאלן א פרייז פאר וואס ער האט געקויפט וויטנעסעס, זיינע זין זאלן באצאלן א פרייז, די אשכנזי זאלן צאלן א פרייז פאר זאגן ליגנט, און קען זיין די גאווערמענט וועט עס נאך טוהן, קען זיין ס'וועט זיין אזוי ווי די גט מעשיות, ס'וועט ארויסקומען פינף יאר ארום און צען יאר ארום, אבער דערווייל האבן אונז געוויסט די גאנצע צייט ברוך מרדכי האבן זיי באמת נישט קיין שטארקן. קעיס אוו סעקשועל אביוז, און זיי זעצן אים איין צוואנציג יאר פאר טעמפערן מיט וויטנעסעס, וואלט ער דאך געווען א היראו, ווייל דעמאלטס זיצט ער דאך נעבעך פאר גארנישט. סאו עניוועי, דער אייבישטער האט אזוי געפירט אז ברוך מרדכי גייט זיצן, און ווען ער קומט ארויס איז עס א פראבלעם פאר די רבנים, א רב האט מיך שוין געקאלט און געזאגט זאלסט וויסן אונז האבן דעם גרעסטן פראבלעם ווען ער'ט ארויסקומען זאלסט חלילה נישט צומאכן דיין האטליין, זאג איך דעם רב עפן דיר א האטליין. און זיי נישט, באד דיך נישט מיט יענעמ'ס בלוט, עטס האט זיך געטרינקען מיין בלוט פאר גארנישט, און ער האט מורא איך זאל ווייטער אנהאלטן, זאג איך אים איך נעם נישט קיין אינסטראקשענס פון רבנים, רבנים זענען שקץ תשקצנו ותעב תתעבנו כי חרם הוא, זענען רשעים ארורים, ימח שמם וזכרם פון אלע, צוזאמען מיט פרוים שטיין מיט חיים הערש פריינד, און אלע לעבאוויטש קינדער, זיי האבן דא געטוהן מיט אלע שטיקלעך איז עס נישט ארויסגעקומען גארנישט. עניוועי, דאס איז געווען, דער עולם זאל פארשטיין וואס דא איז פארגעגאנגען. יעצט איך וויל נאך אביסל מסביר זיין פארן עולם. אויב ברוך מרדכי האט געהאלטן ביים פליען גילטי, און וואס האט ער געדארפט באצאלן די וויטנעסעס דעמאלטס? ער האט געקענט זיך אויפשטעלן און זאגן איך פלי גילטי. מען האט אים געזאגט, גייסט פאר טרייעל, קענסט זאגן גראד איך פלי גילטי. ער האט אויסגעצאלט די וויטנעסעס, און ער איז נאך געגאנגען פאר. פאר א פלי און ער האט געפליעד גילטי. סאו יעצט לאמיר זעהן ווי קומט דא אריין אלן דערשאוויץ. אלן דערשאוויץ הייסט דער וועלטס בארימטער לויער אין אמעריקע. אויב אלן דערשאוויץ האט איהם געלאזט פליען גילטי איז ער גארנישט ווערד. ער ממש ער איז א דזשאוק. און אלן דערשאוויץ ווייסט אז די גאווערמענט האט נישט קיין שטארקן קעיס קעגן איהם. נאר וואס. דער דזשאדזש האט עס זייער גוט געמאכט. דער דזשאדזש האט געוואוסט ס'איז נישט דא קיין קעיס האט ער געגעבן א זאג ליסטן. דו ווילסט נישט נעמען פון פאר טו סיקס גייט מען פאר טרייעל. דעם געט ער אבער א זאג ווייסט כ'וועל דיר זאגן. אז דו פליעסט יעצט גילטי געב איך דיר צוויי יאר, מיט דעם וועט מען ענדיגן ווייל מען דארף עס נישט שלעפן מער. דער האט אים אריינגעפירט אין דער ערד אריין.
וואו וואו וואו. יעצט ס'איז דא נאך א זאך. דער אלן דערשוויץ האט געשריבן, איך האב גערעדט מיט די מאמען פון דעם מאליק דער וואס וואס האט מכשיל געווען דעם בחור, און ער האט געזאגט קלאר אז ס'איז געווען משכב זכור מיט ווידעא מיט אלע שמוציגע זאכן. נו, אויב דארט איז געווען די אלע שמוציגע זאכן, און דא האט מען ערלעדיגט אז ברוך מרדכי האט נאר געמאכט מציצה בפה, נו וויאזוי איז דאס געווען אז אלען דערשאוויץ האט זיך געלאזט דא? דאס איז נישט צו פארשטיין, ער האט געדארפט זאגן ניין אז דער דזשאדזש האט שוין אפגעהאנדלט פון פון פיר ביז זעקס, און ער געט שוין פאר צוויי, איז א סימן ס'טויג עפעס נישט. הא הא הא הא. נעבעך. יעצט איך וויל דערציילן נאך א זאך, ס'איז דא א איד. ער איז א נערוון קראנקער, איך גיי נאכאמאל נישט איבערחזר'ן זיין היסטארי, ער האט אומגעברענגט זיין טאטענס הויז, ער האט אומגעברענגט זיין טאטען, זיין טאטע איז געווען פון די חשובסטע רבנים וואס איז דא, און ער איז געווען דא ווי די גרעסטע ביליגסטער מענטש, נישט ביי יעדן, באט לויט זיין טאטענס קענטעניס וואלט ער געדארפט ביי יעדן זיין אנגענומען אלס א רשכבה"ג, נאר ס'איז דא איינער לעזער חיים, בלום, וואס ער האט זיין טאטן אראפ געברענגט אין דער ערד אריין, מיט זיינע לגיונות, מיט אנדערע זאכן, עניוועי זיין טאטע האט אים געטראסט, ער האט אראפ געברענגט נעבעך דעם ערשטן איידעם, וואס האט געמאכט מען זאל זיך גט'ן, א פאדריגאל, נאכדעם האט זי, די פרוי, זאל דארף האבן א רפואה שלימה, האט נעבעך חתונה געהאט, קליינמאן, זי האט חתונה געהאט מיט א גט מעושה. יעצט טענה'ט די משפחה אז קאשוי רב האט אינגאנצן נישט געוואוסט דערפון, איז מיר נישט קיין חילוק די אלע זאכן, די עיקר איז לעזער חיים האט זיך געזארגט אז נחום ראזענבערג זאל נישט האבן א שול וואו צו דאווענען און געמאכט זיכער אז איך זאל נישט האבן א שול וואו צו דאווענען, פיין, נאו פראבלעם. גראדע דער קאשוי רב, איך האב ארויסגעגעבן דעם ספר אויף הלכות נידה, נאך יעמאלטס אינגערמאן, איך בין נאך נישט געווען קיין פינף און דרייסיג, אפשר דרייסיג יאר בין איך געווען, און קאשוי רב האט זיך אזוי באוואונדערט און דאן, ער פלעגט אריינקומען יעדן מוצאי שבת זאגן א דרשה, איך בין נישט דארט געווען, האט ער ארויסגענומען דעם ספר און געזאגט דאס האט געמאכט א אינגערמאן וואס ער ארבעט פאר פרנסה פון אינדערפרי ביז ביינאכט, אזוי שיין די חשבונות מסודר, איך בין מפליא ווען דער אינגערמאן האט דאס צוזאמגעשטעלט, איך וויל מיך נישט אויפטון, ס'האט נישט מיט דעם וואס כ'האב געלערנט אזוי פלייסיג, דער אייבערשטער האט מיר ברוך השם געגעבן גוטע כשרונות, אבער ער האט עס מפליא געווען, סאו דער לעזער חיים האט געוואוסט פון דעם. איז געגאנגען דער צודרייטער לעזער חיים און געמאכט זיכער איך האב נישט וואו צו דאווענען. וויל איך ענק פארציילן. איך האב דאך ענק געזאגט ס'קומט יעצט ארויס די גאנצע זאך פון ברוך מרדכי'ן, אלעס גייט יעצט ארויסקומען, און אונז זעמיר זייער ביזי אלעס צאמצושטעלן. וויל איך ענק פארציילן. איינע פון די זאכן וואס סרולי האט געוויינט פאר סטיוו ליטווין, פאר דעם דעטעקטיוו, איז געווען אז ס'איז געווען איינער, דער ראבינער האט געלערנט אין קאשוי אין איין צייט מיט סרולי, האט ער געזאגט אז דער ראבינער פלעגט אים בוליען. ווען ער איז געגאנגען לעבן א טיש מיט בחורים האט ער געשריגן גיי אוועק פון דא! ווען ער האט עפעס געזאגט האט ער געזאגט זיי שטיל און איך דערצייל עס באריכות ווייל איך וויל זאגן פאר די קינד פאר די מאמעס ווען עטס שיקטס א קינד אין חדר צו אין ישיבה זאלסטו וויסן די שיקסט אים אריין אין א זו ווייל ס'איז דא דארט אסאך קינדער וואס ס'פעלט זיי א שרויף איינער האט או סי די סי די סי עי סי בי סי איר קענט די אלע קראנקהייטן איינער האט א משונה אפברינגינג ווייל די עלטערן אין שטוב שלאגן זיך און מ'דארף אמיונען די קינדער אזוי ווי מ'אמיונט זיך קעגן סעקשול אביוז עניוועי ס'איז נישט וויכטיג יעצט. איך וויל נישט אין דעם אריינגיין. זאגט ער דער ראבינער פלעגט אים זאגן זאלסט אריינגיין אין בית כסא, זאלסט דיר אראפציען די הויזן, און איך וועל קומען פינעף מינוט ארום, און ער פלעגט מיט מאכן משכב זכור און מציצה, ער האט געצווינגען אז סרולי זאל מיט אים מאכן דאס אלעס, און ער האט געוויינט צום דעטעקטיוו, פיק אויף ראבינער. בקיצור, למעשה האט ער געזאגט איך קען נישט אויפפיקן ראבינער ווייל לויט די יארן איז ער שוין געווען פעסט סטעטשוט אוו לימיטעישן. על כל פנים, ער פלעגט זאגן פאר סרולין ווען ער האט געענדיגט מיטן מאכן משכב זכר מיט אלעם אזוי ווי ברוך מרדכי פלעגט אלץ זיי איבערלאזן אין א פארק זאלן אליין אהיימוואקן, דער ראבינער האט אים געזאגט הער מיך אויס. זאלסט דא זיצן א האלבע שעה אויפן זייגער נישט מען זאל זעהן אז דו ביסט ארויסגעקומען אינאיינעם מיט מיר, ווייל לעזער חיים האט געמיינט אז די עיקר איז טעראריזירן בחורים, פלעגט אונטערלייגן טעיפ רעקארדערס אונטער זייערע בעטן, זיי האבן אלעס געוואוסט, און ממילא האט ער געוואלט זעהן ווען מען רעדט, וואס מען רעדט, די בחורים זענען אביסל קלוגער, זענען געגאנגען אין וואלד רעדן, עניוועי ער האט אים אנגעזאגט ווען מען וועט דיך זעהן איך קום ארויס און דו וועסט גראד נאכקומען וועט מען דאך וויסן אז מען איז געווען אין איין טוילעט, א האלבע שעה מוזטו זיצן דא, און און האב איך געזעסן יעדע פאר טעג. יעצט, דער לעזער חיים האט נישט געהאט קיין פראבלעם מיט זיין ישיבה, נאר מיט איך זאל נישט האבן וואו צו דאווענען. יעצט למעשה איז אזוי, איינע פון די זאכן וואס אלן דערשאוויץ האט געטענה'ט, האט ער געטענה'ט אזוי. דער סרולי פלעגט אריינקומען פון קאשוי מיטן דרייווער פון נייטרא, און ער האט געשריגן פארן דזשאדזש, וויאזוי קענסטו זאגן אז ברוך מרדכי האט מאלעסטעד דעם.

און פארוואס טאר איך נישט האבן וואו צו דאווענען? וויאזוי איז דאס געווען אז דער נייטרא דרייווער האט אריינגעטראגן סרולין פון קאשוי? דו האסט נישט געהאט א שאלה וואו ער פארט, ווען ער פארט, פארוואס ער פארט? עניוועי, יעצט לאמיר גיין ווייטער. ס'האט מיר געזאגט יעצט איינער אז א סייקייעטריסט האט אים פארציילט. ס'איז געווען א בחור, ער האט אנגעהויבן צו פאטשקענען אנדערע בחורים. האט אים די מאמע גראד גענומען פאר סייקייעטרי. כ'האב הנאה. עניוועי. קען זיין ווייל ער איז אויך געווען מאלעסטעד, און זיי האט אים גענומען צום סייקייטריסט, און דער סייקייטריסט האט אים געזאגט זייער שיין, הער מיך אויס, דו ווייסט נחום ראזענבערג האט דא איינגעפירט אז מען זעצט איין יעדן, אפילו ברוך מרדכי איז אויך געגאנגען זיצן, ס'האט אים גארנישט געהאלפן, מיט די מיליאנען ער איז נאך געגאנגען זיצן, זאגט ער דעם בחור, דו זאלסט בלייבן א בעל חוב מיט א חתונה, זאלסט אהיים קומען מיט א פעיראל פון טויזענט דאלער, דו מוזט מסביר זיין דיין ווייב אז די ערשטע זעקס הונדערט גייט פאר איינעם וואס כ'האב אפגעפאטשקעט אלס בחור. און זי וועט דיך איבערלאזן, און ער האט אים מסביר געווען ס'איז שוין נישט די צייטן ווי אמאל, ער זאגט אמאל האט מען געקענט פאטשקען טאטשן, היינט באצאלט מען א ביטערע פרייז אפילו מען גייט נישט זיצן, ער שרייט אויך די זעלבע, די זיצן מאכט נישט דעם קעיס שטערקער אדער שוואכער, דאס דורכגיין, דאס בלייבן רעדזשיסטערד סעקס אפענדער, די געלטער מיט די בושות, איינער האט מיר יעצט אפגעקאלט, דער איז פון ברוך מרדכי'ס משפחה, זייער נאנט. זאגט ער דו ווייסט נישט ווי צושאסן די משפחה איז, דו האסט נישט קיין השגה, טאמער איינעם דאכט זיך אז ער האט נישט געווינען די מערכה, זאלסטו וויסן זענען צושאסן, די משפחה קען זיך נישט פעיסן איינער דעם צווייטן, נאך די גאנצע זאך האט ער געמוזט מודה זיין, אזוי ווי א מענטש איז דורכגעגאנגען א הארט אפערעישן מיט אלע צרות, זעקס יאר אין שפיטאל און ער געט א שטארבל, דאס איז צרות און די בושות, סא זאגט דער סייקייטריסט פאר יענעם, די צייטן פון אמאל זענען אוועק. זאגט ער, געדענקסט ס'איז אמאל געפארן הארסעס און באגיס אין די גאס? זאגט ער, היינט אז א הארס און באגי פארט אראפ לי עוועניו כאפט ער א סאמענס, די פאליס זאגט אים קודם כל ס'מאכט אן צואה אויף די גאס, און נאכדעם ס'שטינקט, און נאכדעם דו קענסט נישט זיצן מיטן הארס און באגי און אריינקומען ווייל ס'שטערט די טרעפיק, דו מוזט האבן א ספעשל פערמיט אפילו. אז זאלסט אריינקומען, איז במילא ס'איז אנדערע צייטן, אמאל איז נאר געווען הארס ענד באגי, בקיצור דער בחור האט אנגעהויבן צו פארשטיין, ער גייט שוין אפאר מאל אויף טערעפי, און ער ווערט צוביסלעך אן אנדערע מענטש, און דער סייקיאטרער שרייט, איך געב קרעדיט פאר נחום ראזענבערג, ער האט אויסגעקלינט אלע מקווה'ס, ער וואוינט נישט אין ווילימסבורג, ער זאגט איך זע אלע מקווה'ס זענען קלין, גראדע איך קום יעצט, איך בין געווען אונטערוועגנס שבת, געווען וועגן א מקווה, נא נא נא כ'האב פארגעסן, יעדער האט דאך מיך געזען אויף לי עוועניו ארויף און אראפ, יא יא יא. אפשר האב איך געפושט א קערידזש אום שבת אויך, וואס? קען זיין איך מעג, ווייל ס'איז א מלאכה שאינה צריכה לגופה. די וואך איז דאך ר' שמעון'ס וואך. א מלאכה שאינה צריכה לגופה איז פטור. אז כ'האב דאך נישט קיין קינדער צו שטופן אין קערידזש, איך שטופ נאר ווייל ס'איז דאך דא אן עירוב, אפשר דעמאלטס מעג מען אפילו אן אן עירוב. עניוועי. בין איך געווען דארטן האב איך געזעהן אין די מקווה דאס זיס צעטל, ס'איז אוט אוו טאון, ס'איז א וועג פון פיר הונדערט און פופציג מייל, איך האלט יעצט אינמיטן אהיימפארן. איז געשטאנען א צעטל קיין שום יונגל אונטער די בר מצוה טאר נישט קומען אפילו מיט א טאטן, ווייל ס'איז דאך די אלטע זאך, די טאטע מאכט זיך מיט העד ענד שאולדער די שעמפו, און די זון שווימט אין מקווה, און נאך די בר מצוה מוז מען קומען מיט א טאטן, ס'איז נישט גוט א עלטערע ברודער, ס'איז נישט גוט א גארדיען, אה נאר א טאטע, אויסער אז ער איז א ליגעל גארדיען און זיי ווילן טשעקן די פעיפער ווייל איינער אדאפט איינעם איז א ליגעל גארדיען, סא בקיצור ס'הייבט זיך אן צו רוקן ברוך השם. יעצט אויפן וועג אהיים האב איך מיך אפגעשטעלט נאך א ביקור, ווייל עס איז א שאד צו פארן פֿיר הונדערט מייל און נישט אויפטון נאך עפעס פאר אידישקייט, איז איך שטעל מיך איבעראל אפ, וויל מען נאר מיין סערוויס געב איך עס אומזינסט, וויל מען נישט מיין סערוויס איז לא פידלתי. האב איך געטראפן ביי די צווייטע מקווה כעין דעם זעלבן צעטל, אז מען טאר נישט קומען נאר נאך די בר מצוה און מיטן טאטן, סאו עפעס טוט עס אויף. זאגט דער סייקיאטריסט, הגם ער האלט נישט אינגאנצן מיט מיט מיין וועג, אבער פארפאלן. דער מענטש האט געמאכט אז ס'זאל זיין א פאנישמענט פאר סעקשועל קריים. פרעגט אים דער מענטש פאר וועם ער האט עס געזאגט, און וואס איז דיין וועג? זאגסט נחום'ס איז נישט אזוי אינגאנצן גוט. און וואס איז דיין וועג? זאגט ער, כ'על דיר זאגן דעם אמת, אונז האמיר נישט קיין וועג. הע, ווען אונז האמיר א וועג וואלט מען געגאנגען אין קאמפעטישן מיט נחום ראזנבערג. אנפארטשענעטלי האמיר אונז נישט קיין וועג. די איינציגע וועג איז איינצושפארן און ס'זאל קאסטן א פרייז. עניוועי, סאו אז ס'וועט קאסטן א פרייז, וויפיל די פרייז איז איז שוין נישט וויכטיג. ווייזט מיר אין ווילימסבורג ווער ס'קען רעיזן פאר לויערס פֿיר מיליאן דאלער. עניוועי, ער איז געגאנגען און ער האט באצאלט פאר לויערס און פאר די צוויי וויקטימס. דו האסט דאך געקענט קומען שרייען גילטי, דו נאר וואס דו ביסט. איז ער געגאנגען דערשאוויץ, דער האט עס געזאגט פאר א לויער. ער זאגט דאס איז געווען א לאוו אפעיר וואס סרולי האט גאר ליב געהאט ברוך מרדכי. רעד וואס דא טוט זיך. און פאר די לגיונות באצאלט אים דער אייבישטער. און פאר דעם וואס מ'האט איינגעזעצט קעלנער, פאר דעם באצאלט אים דער אייבישטער. יעצט, כ'האב געזען אמאל א שיינעם סלאוגן, אין א האנדרעט יערס פראם נאו וועט קיינעם נישט זיין אינטערעסאנט וואסערא קעדילעק דו האסט געדרייווט, און וויפיל געלט דו האסט געהאט, און וואסערא שיין הויז דו האסט געוואוינט. קיינעם נישט זיין אינטערעסאנט. דו ביסט שוין טויט. האסט איבערגעלאזט וואוילע קינדער איז גוט, און אז נישט איז גארנישט. אונז איז נישט קיין חילוק וויפיל ברוך מרדכי זיצט צו א טאג צו א וואך צו א חודש צו א יאר צו צוויי יאר, אונזער פראבלעם איז נישט געווען וויפיל ער זאל זיצן, מען האט אראפגענומען פון נחמיה'ן פֿופֿציק יאר זיצן איז במילא איז וואס האבן אונז פארלוירן? מען האט אים געגעבן הונדערט און דרײַ יאר און ס'איז אפילו נישט דא אזא נאמבער אין די בוקס האט מען אים עס אראפגענומען, איז דאס איז אונזער פראבלעם? דערווייל זיצט ער איינגעלייגט. און דערווייל נעבעך א שאד די אלע בית רחל מיידלעך האבן נישט קיין סייקיאטריסט מיט א גיינעקאלעדזשיסט מיט א יוראלעדזשיסט, ס'איז גענוג א שאד, ס'איז גענוג א בראך, מ'דארף ממש גוזר תענית זיין און מרעיש עולמות זיין מ'זאל אים ארויסלאזן. אט דאס איז אונז א חילוק אז יעגוטקין האט באקומען פֿופֿציק יאר נחמיה זעקס און דרײַסיק צו פארקערט צו דארטן דער פון לעיקוואוד דער קאלקא, האט באקומען דרײַצן יאר, דאס איז עפעס א חילוק? ס'איז גארנישט קיין חילוק, דער עיקר איז ס'איז דא א פאנישמענט און פאר דעם האט מען מורא, פאר עפעס אנדערש האט נישט מורא, איך וואלט געוואלט זען ווער ס'טרויט זיך היינט צו טאטשן א קינד, ווייל ברוך מרדכי האט נישט באקומען די פילע מעקסימום אזוי ווי דעמאלטס דרײַסיק יאר, און ער איז זיך מסכים צו גיין שלאגן זעקס יאר און זיצן א יאר האוז ארעסט און א יאר זיצן אין דזשעיל און יעצט צוריק גיין. און באצאלן פאר די לויערס און אפצאלן די וויטנעסעס, און איינגעזעצט ר' שלמה אהרן קעלנער פאר גארנישט, מיטן גאנצן קלאפער געצייג, כ'האב געוואלט זעהן ווער ס'טרויט זיך צו טאטשן היינט א קינד. סאו בעיסיקלי, דער עולם מיינט איך בין בעצבות, איך בין צוגעלייגט, מענטשן האבן מיך געקאלט פון יוראפ ברעך נישט, ברעך דיך נישט אונטער, זאג איך אים ר' איד, כ'האב געהאט ערגערע דורכפעלער, מ'האט מיך געשאסן מיט אין קאפ אריין, ס'האט געפעלט א משהו איך זאל שטארבן, מ'האט מיך געגאסן בליטש, און כ'האב מיך נישט געבראכן. נסיונות מאכט דעם מענטש שטערקער. רש"י זאגט אויפן פסוק אם מנסה השם אלקיך, זאגט רש"י ער מאכט דיך שטערקער. יעדע נסיון מאכט דעם מענטש שטערקער. ביי די עקידה געפינען מיר שטייט ביי אברהם אבינו שטייט, דער אייבערשטער זאגט אים זאלסט נעמען את בנך את יחידך אשר אהבת. נאך די עקידה שטייט שוין נישט אשר אהבת נאר יען אשר עשית דבר זה ולא חשכת את בנך את יחידך, וואס איז מיטן אשר אהבת געווארן? וואס איז געשען מיטן אשר אהבת?
זאגן די ספרים מורא'דיגע ווערטער, דער שם משמואל זאגט עס, ער זאגט אברהם אבינו האט דעמאלטס משיג געווען אזא אהבת השם ווייל ער האט. מסכים געווען זיין בן יחיד וואס ער איז געבוירן אויף די עלטער אויפצוגעבן פארן אייבערשטן, ער איז געקומען צו אזא מין אהבת השם, ער האט אזוי געפלאקערט אז לגבי אזא אהבה איז שוין די אהבה פון יצחק נישט געווען די געוואלדיגע אהבה וואס איז געווען פאר די עקידה. אלץ פארוואס? ווייל ער האט מעמיד געווען א נסיון, איז ער צוגעקומען צו א קאמפליטע אהבת השם וויפיל זיין נשמה האט געדארפט דערגרייכן. יעדע נסיון מאכט שטערקער די מענטש. און פארן עולם געב איך א מעסעדזש, מען זאל קומען פאראויס, מען קען נאך היינט קומען פאראויס קעגן ברוך מרדכי'ן, די פעקט וואס ער גייט זיצן מיינט נישט מען קען אים נישט ארויסנעמען פון די תפיסה און שטעלן נאך א קאורט. אויב דו האסט א פראבלעם אז ברוך מרדכי האט דיך האט דיך מאלעסטעד, ביסט נאך ענטייטלד אויב דו ביסט אין סטעטשוט אוו לימיטעישן. די זעלבע איז געשעהן אמאל, ס'איז געווען איינער וואס האט געזאגט אז רייכמאן דער מנהל פון סאטמארער תלמוד תורה האט אים געפאטשקעט. און גראדע האב איך געהאט נאך צוויי מענטשן וואס האבן אויך די זעלבע געזאגט באט זיי ווערנט ווילינג טו גאו טרו די גאנצע זאך און ער איז געווען ווייטער מנהל האט זיך אויפגעשטעלט אן איין און צוואנציגער יעריגער אינגערמאן ער האט געזאגט איך האב מיט סאטמאר גארנישט איך בין שוין ארויס פונעם סיסטעם און טאמער ווארפט מען נישט ארויס רייכמאן שטעל איך מיך אויף אויפן סטעידזש אויפן סטענד איך גיי זאגן ער האט מיך געפאטשקעט האט אים סאטמאר געמוזט משלח זיין. די חברה האבן איבערגעלאזט אזויפיל טרעילס ביהיינד אז ס'וואלט געדארפט קומען כאטש.

נקמה טאר מען נישט, אין די תורה שטייט לא תקום, אבער דאס איז נישט די ווארט אז ס'איז נקמה, ס'איז נישט ווייל איך האב דיר נישט געוואלט בארגן א האק קענסט דו מיר נישט בארגן, די נקמה מיינט אז דו פילסט אז איינער זארגט פאר דיר, און דו ביסט נישט פארלוירן אז איינער האט דיך אפגעכאפט, אנגעכאפט, און געטון כל דבר אסור, און יעדער וואקט אוועק, און דו בלייבסט דער פצוע, דער צעבראכענער. א סאלדזשער אז ער פאלט אינמיטן א מלחמה, קומען גראד אנדערע סאלדזשערס און מען איז זיך מטפל מיט אים. דאס איז זיין ער פילט אה, איך האב אימאושענעל סופארט. האמיר געהאט א פרעזידענט קלינטאן האט געטוהן כל דבר אסור מיט עפעס א מיידל און סוף איז געווען זי האט אים איינגעווייקט די גאווערמענט האט נישט געוואלט אז ס'זאל זיין אזא בחינה אז די קאנגרעס קען אימפיעטשן א פרעזידענט ווייל דעמאלטס ווערט א הפקר וועלט די גאנצע פרעזידענטום דאס איז געווען די סיבה ביהיינד איט. איז בקיצור, ער טוט אן עוולה די פרעזידענט, קען מען אים צונעמען די פענשן, מען קען אהער מען קען אהין, אבער מען קען נישט אינמיטן א פארעדיגע זאך אפשטעלן דעם מענטש, פון דעסטוועגן דאך ער איז ארויס מיט בזי בזיונות, זיין נאמען איז גארנישט ווערד, גראדע אין זיינע צייט איז די עקאנעמי געווען די בעסטע די לעצטע צוואַנציק יאר, און פון דעסטוועגן דאך הי ווענט אףף אן גארנישט, ער האט געוואלט נעמען א הויז קויפן א הויז אין וועסטשעסטער, האט ער נישט געהאט א מיליאן און א האלב, די בענק האט אים נישט געוואלט געבן קרעדיט. נאכדעם ווען ער איז געווארן אויס פרעזידענט. ער איז אפגעפרעגט און אפגעשמיסן און פארטיג. סאו צו ברוך מרדכי האט באקומען א טאג א וואך א חודש א יאהר. ער האט געמוזט טוהן אזוי ווי פרעזידענט קלינטאן זאגן יא כ'האב געוואוינט מיט דעם מיידל. מיט דעם איז ער אפגעפרעגט געווארן. און יעדער האט אפילו געטענה'ט זיין ווייב זאל נישט בלייבן מיט אים. אבער זעהט אויס ס'האט זיך איר געלוינט ווייל זי איז געווארן א סענעטער. און נאכדעם איז זי געווארן נאך העכער א א פאזישן. אבער למעשה? ברוך מרדכי האט פארלוירן די מלחמה בגדול. און אונז האמער היינט אסאך א קלינערע קאמיוניטי, און יעדער ווייסט ס'דא א פאנישמענט, מער נישט הפקר וועלט. סרולי איז אריינגעקומען דאס ערשטע מאל סרולי רובינשטיין, ער האט אים גערופן דער ליטווישער ווייל גא מיט א קראך אידל, דער פון משמרת הצניעות, ער הייסט אידל וואלף, האט ער געזאגט סרולין גיי יעצט אויפפיקן א טשעק פון הונדערט טויזנט דאלער ביי יענעם און יענעם, און סרולי איז ארויסגעקומען צו רב שלמה און האט אים געזאגט ער אפערט מיר הונדערט אלפים, זאגט ער דו טארסט עס נישט נעמען, ס'איז קרימינאל, זאגט ער איך ברויך דאך עס אבער האבן פאר דראגס. למעשה האט מען אים נישט געגעבן ווען ער איז געקומען טעסטיפייען די ערשטע מאל, יעצט האט ער געווינען, יעצט האט ער אַכט הונדערט טויזנט, סאו דאס גיימיר זיך איצט אויסלערנען, דא איז דא ארדער, לאו ענד ארדער, און ס'גייט ווערן נאך בעסער. אם ירצה השם. איך רעד מיט אלע לויערס, מיט די אלע וואס זענען אינוואלווד, מיט די דזשאדזשעס, מיט די צייטונג שרייבערס, זיי זאגן ס'איז געווען אזא מין כאאאאכ, מ'האט געכאפט א מייזל. קיצור מ'האט אים אריינגעכאפט אזוי ווי א מייזל אין א זאק אריין, געלייגט טשיז און אביסל. און מען לייגט, איך ווייס אנדערע לייגן סאלאמי, און ברוך מרדכי האט עס אריינגעביסן און מען האט אים געכאפט.
יעצט איז דא נאך א זאך וואס מען דארף געדענקען, די גמרא זאגט אסאך מאל איבעית אימא קרא איבעית אימא סברא, ברוך מרדכי'ן האט מען געכאפט סיי דורך א דזשורי, מען האט אים געגעבן דרייסיג יאר, און נאכדעם האט ער אליין מודה געווען אויך, סאו איבעית אימא קרא איבעית אימא סברא. כ'האב נאר געוואלט זאגן א קלייניגקייט, איך רעד דא אזוי לאנג און כ'האב אינגאנצן פארגעסן, כ'האב אויסגערעכנט וויפיל מיליאנען מ'האט אויסגעגעבן, כ'האב אויסגערעכנט פאר אלען דערשעוויץ, כ'האב אויסגערעכנט פאר אלע אנדערע זאכן, כ'האב אינגאנצן פארגעסן מ'האט דאך אויסגעגעבן זייער אסאך געלט מיך אראפצוברענגען. די רשעים, די האבן געהאט איין מישן אז מ'זאל יעדן אראפברענגען ווער ס'רעדט דערפון. זיי האבן אריינגעשיקט לויט ווי איך האב געהערט די ערשטע מאל פופציג אלפים כ'ווייס נישט וויפיל נאך נאכדעם, ממש מערת הצניעות האט געזאגט מען קען גארנישט טוהן ווילאנג נחום ראזענבערג האט א האטליין, סאו קומט צו נאך געלט וואס די חברה האבן אויסגעגעבן די לעבאוויטשעס, כ'ווייס נישט וויפיל זיי האבן געגעבן נאר אזויפיל קען איך דיר זאגן אויב ס'איז אמת אפילו נאר פופציג טויזענט ס'איז שאד פארן געלט, זיי האבן געדרוקט דריי מאל צעטלעך און פיר מאל געוען עדווערטייזד אין איד און אין בלאט, און סוף יאר איז געוען עדווערטייזד אז מ'האט אראפגעברענגט דעם רשע, און א טאג נאך יום סוכות האב איך צוריק געעפנט. כ'בין געווען צוגעשפארט אויף א שטיקל צייט, אפאר וואכן, ווייל כ'האב געמוזט זען וואס דא גייט פאר. כ'האב געמיינט מ'מיר האבן פאליס פראטעקשאן, כ'האב געמיינט מ'מיר האבן דיסטריקט אטוירני פראטעקשאן, און כ'האב געמיינט יעדער איד וועט זיין א שותף דא. דערווייל א נעכטיגן טאג. א חלק פון עולם האט מורא צו רעדן, און א חלק פונעם עולם וויל ס'זאל ווייטער אנהאלטן. ס'איז געווען פרי פאר אלל, זאל עס בלייבן ווייטער אזוי, באט איטס נאט גאנא בי דעט וועי מען הערט זיך שוין. יעצט, סאו יענקל האראוויץ האט געמאכט זיכער אז ברוך מרדכי קומט אויף זיין. זוהן'ס חתונה. ער האט אים גערופן, ברוך מרדכי האט נישט געוואלט קומען, האט ער געזאגט איך ווארט אויף דיר, איך בענטש נישט ביז דו קומסט. איז ער געזעסן דארטן נעבעך אליין, צעלנט אליין, קיינער נישט געזעסן ביי זיין טיש. האט ער אמאל געזאגט, ער האט אלץ געטשעפעט פון דעם רב שלום אהרן, קעלנערן, די מוסר מיט אלעם. האט ער אמאל געזאגט דו ווילסט וויסן ווי ערליך מיין זוהן איז? מיין זוהן. האט געפרעגט, נאכדעם וואס ס'האט זיך שוין געקאכט פינף יאר מיט ברוך מרדכי'ן, האט ער געפרעגט, וואס האט ברוך מרדכי געטון? האט ער געזאגט, זעהסט וואס פאר א הייליג קינד ער איז, ער ווייסט אפילו נישט וואס ברוך מרדכי האט געטון, ער כאפט נישט. וויל איך דיר זאגן, ער האט זיך געדרייט אין מונקאטש, דיין זון, דער עלטסטער זון, און ס'איז דא אויף אים אזויפיל אלעגעישאנס, ער איז אויף מיין קאמפיוטער, ער האט ביי מיר א פייל, כ'האב עס נאר נאכנישט ארויסגעגעבן, ווייל דערווייל לעצטנס איז נישט געקומען קיינער קאמפלעינען. אבער טאמער ווילסטו וויסן ווי ערליך דיין זון איז פונקט אזוי ערליך ווי ברוך מרדכי דער עלטסטער זון. סאו לאמיר אנהייבן זיך צאמצונעמען און מאכן א סך הכל פון דעם גאנצן שמועס. אונזער מלחמה מיט ברוך מרדכי'ן איז נישט געווען צו ער זיצט א טאג א וואך א חודש צו א יאר. לאמיר זאגן ברוך מרדכי זאל יעצט אפשטארבן חס ושלום, יא? נו, ער האט דאך שוין מודה געווען אז ער האט געטאטשט. איז שוין א חילוק וויפיל ער זיצט? סאו לאמיר זאגן אז דער סקווערער רבי וועט זיך אנטון דעם הויעכן קאלפיק וואס ער צינדט חנוכה לעכט מיט, וואס איז ירושה מאבות אבותיו, וואס מיט דעם איז ער געגאנגען צו באגריסן זיין גוירלפרענד, ביל קלינטאן'ס ווייב. ער איז ארום געלאפן מיט מאניקא לעווינסקי, און דער סקווערער איז ארום געלאפן מיט זיין ווייב, סאו לאמיר זאגן אז מען וועט אים פארדענען. ס'קען געשען אזא זאך אפילו ווען ער זיצט דרייסיג יאר צו פופציג יאר. ס'קען זיין איינער זאל פארדענען נחמיה'ן אויך. איך גלייב נאר נישט אז ס'דא א מענטש מיט היז רייט מיינד העט געטן אינוואלווד אין אזא סעקס קריים ארדיעל ווייל ער וועט האבן צו הערן פון די גאנצע שטאט. די גוים זענען שוין אזוי פרום אז ווען מען הערט סעקס קריים איז מען מורא'דיג ברוגז אז מען האט געטאטשט קינדער. און אונז וויל מען נאך פייטן. סאו איז די פשט טאמער ער וועט נישט זיצן די גאנצע פילע צייט וועט עס הייסן. אז ער איז נישט געווען קיין חזיר. דזשאן גאטי האט באקומען לייף אין פריזן און געשטארבן נאך פינף יאר, מיינט עס אז וואס? אז ער האט נאר באקומען א קלענערן עונש? ס'האט צו טוהן אז ער האט זיך געמוזט אויפשטעלן און זאגן אבל אשמים אנחנו בראינו את צרת אחינו בהתחננו אלינו, אידישע קינדערלעך האבן זיך געבעטן צו ברוך מרדכי'ן דו חזיר לאז אונז אפ. און ברוך מרדכי האט ווייטער געטוהן אלע מיני זנות, ער האט געהאט זיינע וועגן וויאזוי ער האט ארויסגעכאפט די בחורים פון תלמוד תורה און פון ישיבות, ער האט זיי אפגעווארט, ווען ער האט זיי געמאכט נאכדעם די מיאוסע מעשיות וואס ער האט געטוהן מיט זיי האט ער זיי איבערגעלאזט אין דעם פארק און געזאגט וואק אהיים אליין, דאס איז וואס ער האט מודה געווען. בקיצור רבותי איך וויל ענק זאגן טשעפעטס מער נישט מיט קיין קינדער ווייל נישט יעדער קען דאס דורכגיין וואס ברוך מרדכי און ער איז נישט אנגעקומען אין ערגעץ סא הייבטס נישט אן איך זאג יעדן איינעם ווילסט טשעפענען א קינד זאלסטו קויפן א טוי דאלי און מיט די דאלי זאלסטו טון וואס דו ווילסט קענסט אים אפילו אפרייסן די הענט און אפרייסן די פיס און אפדרייען דעם קאפ איך דענק איך בין געווען א ווילד יונגל. מיין שוועסטער האט געהאט א דאלי, איך איך האב אפגעדרייט דעם קאפ, די גאנצע קאפ איז אראפגעקומען, דאס קענסטו טון וויפל דו ווילסט. איך געדענק אמאל האב איך אפגעשוירן די האר, כ'האב געזען ס'איז דא אזא ווייסט די עלעקטרישע שער מאשינדל, האב איך אפגעשוירן די האר אויך פון די דאלי, קענסט טון וואס דו ווילסט, נאר א לעבעדיגן באשעפעניש זאלסטו נישט טאטשן, נישט קיין יונגלעך און נישט קיין מיידלעך און נישט קיין בעלי חיים אויך נישט. שוין. יעצט קען מען נאר נאך איין זאך מסכם זיין, אויספירן אז דער חיים הערש פריינד מעג ארויסהעלפן מענטשן פון תפיסה, אבער נישט קיין חזירים, ער וויל חזירים ארויסהעלפן זאלן זיי וואוינען ביי אים אין בעיסמענט. און נאך א זאך וויל איך אים זאגן, אז ער איז אזא שייגעץ אזא רשע אזא לאו-לייף אז ער האט נישט נאר געהאלפן ארויסנעמען ברוך מרדכי'ן, ער איז געגאנגען איין מאל ווען רבי שלמה אהרן קעלנער איז געווען לעבן די אמונת ישראל האט ער אפגעקאלט שנעל ברוך מרדכי'ס זוהן ער זאל קומען און ער האט שוין געקאלט די פאליס זאלסט וויסן ער האט ווייעלעיטעד די ארדער אוו פראטעקשען. דאס איז אזא רשעות צו טוהן, דו האסט נישט קיין השגה, ווי קומסטו דיך צו מישן? מילא ברוך מרדכי איז א חזיר, ער האט זיך ענדזשויט, צאלט ער א פרייז, זיין זוהן מוז אים צוהעלפן ווייל. ער איז זיין זון. אבער ווי קומסטו דיך אריינצומישן? דאס א ריב שלא לך. דאס וועט דיר דער אייבערשטער נישט מוחל זיין. אומזינסט גייסטו מאכן חתונה דיינע קינדער אין א קאמיוניטי ווי דו העלפסט ארויס די חזירים זאלן זיך דרייען וואטשען צו וואס וועט מיט זיי זיין. שוין, יעצט אויף דערווייל מיין איך אז דאס וועט זיין דער שיעור פון די וואך, ווייל דער עולם זאגט אז זיי קענען נישט אויסהערן אזויפיל שיעורים, ס'איז אויך דא א שיעור אויף שמיטה. נאר טאמער ס'וועט נאך צוקומען וויכטיגע זאכן וועל איך נאך מאכן אן אפדעיט, אבער אויף דערווייל האטס מיר אלע א גוטן שבת.